א גוטן ערב שבת קודש פרשת שופטים, ס'איז אויך געווען צוויי טעג ראש חודש, ראש חודש אלול, האב איך געוואן מאכט צוויי שיעורים פארן הייליגקייט פונעם חודש און אויכעט מען זאל וויסן וויאזוי מען גרייט זיך צו צום הייליגן יום טוב ראש השנה, איינס איז וואס מען רעדט וועגן בכלל די סכנה וואס ס'ווארט אויף כלל ישראל און אויף אמעריקע, און מען דארף תשובה טוהן פאר אלע חטאים וואס מען האט אריינגעברענגט די אלע קאנדידאטן מיט די משכב זכרים, דער פרעזידענט ביי אונז איז אויכעט אינוואלווד אין די שמוץ, ער וויל אז גאנץ אמעריקע זאל אננעמען די געי מערידזש, נו נו ער העט כאפן א געי מערידזש, הא! וואטש העסטו זעהן וואס דער אייבערשטער העט טוהן מיט נעבעך מיט אמעריקע, ס'א רחמנות, די גוים דארפן אנהייבן תשובה צו טוהן, און די אידן נאכמער, די אידן האבן דאס. געספאנסערט, סאו דאס גיי איך רעדן פאר די רבנים און די מנהיגים און די כלל טוערס וואס האבן געמאכט א חורבן, דאס וועט דויערן בערך צוואנציג מינוט, נאכדעם גיי איך רעדן וואס יעדער יחיד דארף טוהן תשובה צו טוהן, וואס דער חודש אלול מיינט פאר אים, און אז ס'וועט נישט זיין קיין אלול מיט א הכנה וועט נישט זיין קיין תשרי, און ס'וועט אדורכלויפן די גאנצע הייליגע טעג. און נאכדעם וועט זיין נעבעך דאס אלטע יאר צוריק, און ס'וועט וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו. סאו די ערשטע חלק איז פאר די פאליטישאנס, פאר די אידישע און די גויאישע אויכעט, און פאר די כלל טוערס און פאר די רבנים, און די אנדערע איז פאר יעדן יחיד. יעצט גיי איך אנהייבן וועגן די פאליטישאנס, קודם די דרשה פאר די פאליטישאנס און פאר די אלע קהילה פירערס און די רבנים.

מן החרכים, פון די שפאלטענעס. יעצט איז דא א טייטש פונעם הייליגן בעל שם טוב הקדוש, ער זאגט א מורא'דיגן טייטש, ווען א מענטש גייט טון אן עבירה, זעהט ער גראד ווי דער אייבערשטער שטייט דארט, ער הייבט אן זיך צו זארגן, אוי מ'זאל מיך אוודאי נישט כאפן, ס'גייט אין אים אריין אזא פחד, זאגט דער בעל שם טוב אז דער פחד קומט פון דעם וואס כביכול שטייט דארטן און ער שרייט צו אים טו נישט די עבירה איך לאז דיך עס נישט טון, דער אייבערשטער אסר'ט עס, וועגן דעם ווען א מענטש גייט זינדיגן ס'שטייט א גנב אפומא דמחתרתא רחמנא קריא. גנב מיינט מען נישט נאר א גנב פון געלט, גנב מיינט מען ער גנב'עט עניטינג, דאס טייטש אז טאמער ער גייט זינדיגן מיט זנות איז עס אויך א גניבה, עניטינג וואס ער טוט ראנג וואס עס שטייט אין די תורה מען טאר נישט טון און ער טוט יא הייסט עס א גניבה. יעצט א גנב אפומא דמחתרתא איינער וואס ער גייט זינדיגן, נישט נאר גניבה, ווען ער שטייט ביי די. מאָל בײַ דעם עפֿענונג פֿון די מחתרת רחמנא קריא שרײַט ער, העלף, רבונו-של-עולם, מען זאָל מיך נישט כאַפּן! וואָס עפּעס שרײַט ער, העלף, מען זאָל מיך נישט כאַפּן? ווײַל דער אייבערשטער שרײַט דאָרט אויף פֿאַר אים, ער הערט עס נאָר נישט. ער שרײַט פֿאַר זײַן נשמה, טו עס נישט! איך לאָז דיך נישט דאָס טאָן! זאָגט דער בעל-שם-טובֿ הקדוש, דער פּחד וואָס קומט אַרײַן איז, ווײַל דער אייבערשטער שטייט דאָרט און ער שרײַט צו זײַן נשמה, טו עס נישט! יעצט. דאס און דאס טייטשט דער הייליגער בעל שם טוב, הנה זה עומד אחר כתלנו, דער אייבערשטער שטייט אונטער די וואנט, דו ווילסט גיין טון אן עבירה, דו זעסט דארט קיינעם נישט, אבער אונטער די וואנט שטייט דער אייבערשטער, אמאל איז ער בבחינת משגיח מן החלונות, מען שארט אוועק די פארהאנג און מען זעט ווי כביכול דער אייבערשטער איז משגיח, און אמאל איז עס נאר מציץ מן החרקים, ער בליקט ארויס, דו זעסט גארנישט דארטן נאר. דו האסט א פחד. ביי יוסף הצדיק שטייט אויך אזוי, ויבא יוסף יא לעשות מלאכתו, איז א מחלוקת רב ושמואל, די גמרא זאגט נישט ווער ס'האלט וויאזוי, די גמרא זאגט נאר חד אמר, איינער האלט אז ער איז געקומען טוהן די ארבעט וואס ער פלעגט טוהן ביי פוטיפר, און דער אנדערער זאגט מלאכתו ממש ער איז געקומען זינדיגן מיט פוטיפר, ער האט שוין נישט געקענט אויסהאלטן אזוינפיל. איז וואס איז געשען? האט ער געזען ביי די פענסטער זיין פאטער יעקב, און ער זאגט אים, יוסף, טו נישט קיין זינד, די מינוט דו גייסט זינדיגן, גייט דיין נאמען אין אפוד נישט שטיין, ס'עט פעלן פון די שבטי קה, ס'עט פעלן דער אפוד, ס'עט נישט זיין קיין עבודה אין בית המקדש, דיין נסיון דא גייט מאכן. אלע דורות שפעטער זאלן אבער נישט קענען האבן די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער וויל זאלן האבן, ס'וועט נישט זיין קיין אפוד, ס'וועט נישט זיין קיין חושן, אז ס'פעלט פון די בגדי כהונה קען מען נישט מאכן די עבודה, ס'וועט נישט זיין קיין עבודה אין בית המקדש, ס'וועט נישט זיין גארנישט. ווי האט ער אים געזען? ער האט אים געזען ביי די פענסטער. וואס הייסט ער האט אים געזען ביי די פענסטער? און וואס איז מיט די טיר איז שלעכט? די ווארט איז, ס'איז דער זעלבער, הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות, ער קוקט פון די פענסטער. דער אייבערשטער כביכול קוקט פון די פענסטער, און דאס איז דער פחד וואס א מענטש האט ווען ער זינדיגט. אזוי שטייט פון בעל שם הקדוש. כ'וויל זאגן דעם עולם, אונז מוז מען פארשטיין, ס'קומט יעצט א חודש אלול, אונז האמיר אזויפיל צאמגעזינדיגט פארן אייבערשטן אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. כ'רעד נישט די פרטיות'דיגע זינד, די כלליות'דיגע זינד, די פאליטישאנס, די רבנים, די. קהילה פירערס, מען האט אינדארסט יעדן נואף, וואסער א גרעסערע נואף האט ער געטראפן ביי א איד א פלאץ, דא אזא איד פרידלענדער, ער איידענטיפייט זיך אז ער איז גאר א רעביש אייניקל, זיין זיידע איז געווען א גרויסע רבי אינדערהיים, דער שייגעץ מיט סאטמער מיט די או יו, אלע די חברה האבן אינדארסט, וואסער א גרעסערע מנוול האט מען אים אינדארסט, און דער אייבישטער פיומט, דער אייבישטער קען עס ענק נישט מוחל זיין, אין גם אחד. ס'איז נישט דא איינער וואס רעדט אז דאס טאר מען נישט טון, דאס איז די פארקערט פון דעם רצון השם, יעדער טוט פארוואס מ'האט צוגעזאגט א פאר טאלער טוט יעדער וואס ער וויל, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, יעצט וואס איז דא געשען? ס'איז געשען דא א מורא'דיגע זאך, ס'איז געשען דא אז דער אייבישטער האט אונז אריין געשטעלט א פרעזידענט פון אמעריקע, יעצט אונז זעמיר אויפגעוואקסן אין א צייט ווען אין ארץ ישראל, האט געזוכט שפיאנאזש איז געווען איינער אלי כהן ער איז געווען א איד און ער איז געווען א ער האט זיך פארשטעלט פאר א ביזנעסמאן ער איז געקומען אויף סיריע און ער איז שוין געווארן דארטן ער האט געדארפט ווערן א טאג שפעטער ראש ממשלה און עפעס מ'האט אים געכאפט ביינאכט אז ער האט געהאט אזא מיקסער אזא באש מיקסער צי א אנדערע און דורך דעם האט ער ארויסגעשיקט סיגנעלס אויף ארץ ישראל שפיאנאזש אפאראט איז געווען די גרעסטע זייט די וועלט שטייט. מען האט געקענט, מען האט געדארפט וויסן וואס דער שונא טראכט, נישט וואס איך טראכט. ווען א מענטש וויל דינען דעם אייבישטן דארף ער נישט טראכטן וואס ער טראכט, ער דארף טראכטן וואס דער יצר הרע טראכט כדי ער זאל אים אומברענגען, און דארף ער וויסן צו ארבעטן פארקערט. א משל אז איינער איז א איש מחומם דארף ער וויסן נישט צו גיין אין א גאס וואו ס'גייט, מען גייט נישט אנגעטון זויבער, יעדער ווייסט זיין שוואכקייט און דארט וועט דיך דער בעל דבר כאפן. עניוועי. למעשה ער איז שיער געווארן ראש ממשלה, זיי האבן אים פארכאפט, האבן זיי אים געהאנגען, און זיי האבן אים קיינמאל נישט ארויסגעגעבן פאר די אידן, כאטשיג ער איז געווען א איד, ער איז נישט געקומען לקבר ישראל. למעשה זאלט איר וויסן אזוי, אין יעדן קאנגרעס, אין יעדן פארלאמענט, אין יעדע מדינה איז דא אזאלכע מענטשן וואס זענען בכלל נישט מיט דעם לאנד, זיי זענען גאר פארקערט פון דעם לאנד, יעצט דא וויאזוי דער פאליטיק זעהט אויס, כ'גיי נישט זאגן א פאזיטיוו סטעיטמענט, כ'נעם א דיסקלעימער, דער פאליטיק זעהט אויס אז אזוי ווי יעדער איינער אין אמעריקע וועהלט פאר א דיפרענט פורפעס, איינער א איד וועהלט ס'זאל זיין גוט פאר מדינת ישראל, אן אראבער וועהלט ס'זאל זיין גוט פאר די אראבער, אן ארעמאן וועהלט ס'זאל זיין גוט פאר זיין פאקעט בוק, אונז האמיר דא. א פרעזידענט וואס ער זעהט נישט אויס צו זיין פראו איזריעל, ער זעהט אויס צו זיין פראו ערעב, און דער גאנצער וועג וויאזוי ער פירט זיך די גאנצע צייט זעהט מען אז ער האט א נטיה צו די מאזלעם וועלט, ס'קען זיין ער איז א מאזלעם און ס'קען זיין אז נישט, ס'קען זיין מ'האט אים באצאלט, ס'איז ממש אן אומגליק, ס'איז שוידערליך צו זעהן, ס'איז געווען די פרשה. פון בענגאזי, וויאזוי ער האט עס געפירט, ער האט עס מיסהענדלט און מען האט פארקויפט ליגנס פארן קאנגרעס, ס'איז אלעס שטיל געווארן. ס'גייט צוביסלעך, ווייסטו ווען איינער גייט אין א מקווה לייגט ער קודם אריין די פיס און ער זעהט ס'איז צו הייס שלעפט ער ארויס די פיס גייט ער אין אן אנדערע מקווה אין אן אנדערן בור טאמער זעהט ער ס'איז גוט גייט ער אריין ער זעהט ס'איז צו קאלט לויפט ער ווידער ארויס. די חזירים טוען אויך אזוי זיי גייען צו צו א קינד זיי שטופן זיך אריין אינעם אין די מקווה, און זיי זעהן אויב דאס קינד נאיוו און סטופיד, אזוי ווי ס'איז געווען אלע יארן, האבן זיי נאכדעם געטוהן נאך ארגערס. זיי האבן געמאכט מיט משכב זכר און אים אנגעכאפט ווי מען טאר נישט. טאמער זעהן זיי אז דאס קינד האט געזאגט א. האט ער זיך אפגערוקט, ער ווייסט מיט דעם קינד טשעפעט ער נישט. היינט ברוך השם האט מען אויסגעלערנט אלע קינדער אז זאלן שרייען, און אויסער דעם מ'האט זיי אויסגעלערנט זאל נישט גיין אין קיין מקווה ביז די בר מצוה, נאר נאך די בר מצוה כאפן אויך די חזירים קינדער. למעשה. מען זעהט די גאנצע וועג וויאזוי די צוגאנג היינט פון אמעריקע איז, זענען זייער שטארק פרא ערעב, און זענען ענטי איזריעל פון דעם רעדט מען נישט, נאר ס'איז פרא ערעב, דאס איז אלעס שולדיג מדינת ישראל, ווייל אמעריקע האט זיך גע'חנפ'עט צו זיי, און אמעריקע וויל יעצט פאררעכטן דעם חטא, און זיי ווילן אויפהערן צו האבן צו טון מיט מדינת ישראל. די פראבלעם איז אבער אז די על קאידא זענען נישט זיין צופרידן אז מען וועט אונטערברענגען מדינת ישראל, לאמיר לאמיר זאגן חס ושלום מען ברענגט אונטער מדינת ישראל, חס ושלום זאל נישט זיין ווייל ס'איז נאך דא דארטן מיליאנער אידן, זיי זיין נישט צופרידן, זיי ווילן אונטערברענגען אמעריקע אויכעט, און זייער רעלידזשען איז פון מחמד אז די גאנצע וועלט מוז זיין איסלאם, דאס איז זייער רעלידזשען, און זיי האבן נישט זיין צופרידן, זיי ווילן די קאטוילישע זאלן זיך בוקן צו איסלאם, אלעס זאל זיין איסלאם. עס איז נאר דא דא נאך א פראבלעם מיט מדינת ישראל אויכעט, ווייל מען האט אויפגערעגט דעם אייבערשטן מיט מאכן א מדינה פאר די צייט, איז למעשה יעצט האלט אמעריקע דארט זי האט געמוזט צושפארן צוויי און צוואנציג קאנסולס אראונד די ווארלד, דאס איז אזא ירידה פאר אמעריקע, איר הערט, אזא ירידה האט אמעריקע נישט געהאט זייט זי עקזעסטירט. אן א קול האט מען זיי איינגענומען, מ'האט זיי ארויסגעווארפן אלע קאונסלערס. יעצט פאר אונז איז דאס נישט צופיל נוגע, ווייל סוף כל סוף אונז פאר מיר נישט אויף די אלע אראבישע לענדער אונז פאר מיר נישט אויף די אלע לענדער, אונז זיצן מיר צווישן מדינת ישראל און צווישן אמעריקע, אבער, און לאנדן אביסל, אבער איין זאך דארף מען וויסן, דאס ווייזט א סימן ברור מן השמים, אז אזוי ווי רש"י זאגט אז דער אייבישטער האט אראפגענומען זייער מלאך פון הימל און ער האט עס אראפגעווארפן, אזוי זאגט רש"י ביי פרעה'ן, און אזוי זאגט רש"י אז דער אייבישטער שטראפט נישט א לאנד נאר אז מען נעמט קודם אראפ זייער שר פון הימל. ס'איז אזא ירידה פאר אמעריקע, די גאנצע וועלט זיצט און לאכט, דא האט ער אטאם באמבעס חרוב מאכן די גאנצע וועלט און ער זיצט איינגעלייגט אזוי ווי עס דארף צו זיין, למעשה פארוואס האט עס דער אייבישטער געטוהן? איז זייער פשוט, אונז האב מיר זיך אריין געלאזט אין א זאך וואס דער אייבישטער זאגט דאס האב איך פיינט, גייסט שפייען כביכול דעם אייבישטן אין פנים, טאר נישט זאגן אזא אויסדרוק ווייל דער אייבישטער נישט קיין גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף, אבער ס'שטייט דאך דאס ווארט פני השם בעושי רע, דו שפייסט דעם רבונו של עולם אין פנים, ס'איז אנבעליוועבל, יעצט ווען דער איד וואס ער וואוינט דא אין אמעריקע וואלט געזאגט רבונו של עולם איך בין גארנישט שולדיג זיי נישט ברוגז אויף מיר איך בין קעגן דעם אלעם די רבנים וואלטן מוחה געווען זיי וואלטן ארויסגעקומען איך קען נישט איך בין א ערליכער מענטש די תורה ערלויבט עס נישט שלאג דיך מינימום וויפיל דו האסט דיך געשלאגן אויף מציצה בפה מינימום. דעמאלטס וועט דער אייבערשטער זאגן, פיין, אזוי זאגט דער אייבערשטער פאר אברהם אבינו אין סדום ועמורה, טאמער ס'איז דא צען צדיקים וועל איך מציל זיין די שטאט, וואלט מיר אונז געווען די צען צדיקים, די אידן, אבער אז דאס איז אויך נישט דא, אז מען קען זיצן, זיך צאמנעמען אינאיינעם און עפענען זונטאג, האט מען געמאכט די וואוטס אז מען זאל קענען מאכן משכב זכר, די אגודה, מען זאל קענען חתונה האבן א זכר מיט א זכר, די אגודה איז געזעסן, סאטמאר איז געזעסן, די או יו איז געזעסן, יעדער איז דארט געזעסן, און זיי האבן נישט געטראסט פאר די אלע אידישע ארגאניזעישאנס, האט מען געהאלטן דעם באנק טשעק זונטאג ביז נאך די וואוטס, צו מאכן זיכער אז מען וואוט פראו, ווייל זיי האבן נישט געגלייבט, דער גוי האט נישט געגלייבט אז א איד וועט גיין טון אזא זאך פאר אפאר טאלער, הי דזשאסט דיד נאט בעליוו איט. איז אנבעליוועבל, איז במילא האט דער אייבערשטער יעצט אריינגעלייגט אין אונז א פחד אז אונז זאמער תשובה טון, ווייל דער אייבערשטער זאגט דארטן בסוף יונה, זאגט דער אייבערשטער פאר יונה'ן צו טוט דיר וויי פאר דעם קיקיון, זאגט יונה יא, ווייל ס'האט מיר געמאכט א שאטן, זאגט דער אייבערשטער נו וויאזוי זאל מיר נישט וויי טון, שתים עשרה ריבוא, צוועלף מאל צען טויזנט, דאס טייטש הונדערט און צוואנציג טויזנט, מענטשן ובהמה רבה, זאל עס מיר נישט וויי טון? שטעל דיר פאר וואס פאר א מעטראפאליס ניו יארק איז, וויפיל מיליאנער מענטשן ס'איז דא, און שטעל דיר פאר וויפיל אמעריקע האט, און שטעל דיר פאר וויפיל אידן זיי האבן, און וואו עמער אונז גיין. כ'האב ענק אייביג געבעטן זאלטס נישט זיך אריינלאזן אין די זינד, עטס נעמטס געלט אויף אונזער בלוט, אונז העט מען נאך חלילה ארויסווארפן און חלילה מארדעווען, אונז האמיר נישט קיין סעקיוריטי, און עטץ וועטס ענק אוועק פארן דארטן ערגעץ אויף א פלאץ מיט מיליאנער דאלער און עטץ וועטס אונז איבערלאזן אין דרערד? או נא, דאס קען נישט זיין, דער אייבישטער בעט ביי אונז אז אונז זאמער אנהייבן תשובה צו טוהן, אונז זאמער אנהייבן צו זאגן פאר אלע צייטונגען, פאר די אמעריקאנער גוים, ס'דא שבע מצוות בני נח און דער אייבישטער איז ברוגז אויף השחתה. און די גמרא אין סנהדרין ווייזט אויס אז ביי א גוי איז מער הארבער זרע לבטלה ווי ביי א איד. אזוי ווייזט אויס אין די גמרא, איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין די סוגיא, און מען דארף לערנען די גוים, ס'איז אונזער, פארוואס האט אונז דער אייבערשטער געשטעלט אין גלות, ס'איז אונזער אבליגעישאן צו לערנען דעם גוי וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, אז ער וועט דיך נישט פרעגן נאכדעם, האסטו אים געלערנט, עסטו נישט אריינפאלן אין זיינע זינד. איז געגאנגען, דער אייבערשטער האט יעצט געמאכט א מורא'דיגן מצב. מען ציטערט, אל קאידא וואקסט, מ'האט די שפיאנאזש פון אמעריקע האט געכאפט אז די אל קאידא גייען מאכן אזא מין מאוומענט דא אז די ווארלד טרעיד סענטער איז געווען קליין געלט לגבי וואס זיי גייען דא יעצט אנמאכן, מען פארט דורך די וואשינגטאן ברידזש, מען שטעלט אפ יעדן, מען באקוקט, ס'טוט זיך, אבער אם השם לא ישמור עיר, שוא שקד שומר, קענסט שטעלן וועמען דו ווילסט וועט ער גארנישט העלפן, און ווער וועט זיין שולדיג? דער איד! עטס ווייסט פארוואס יעדעס מאל שלאגט מען דעם איד? פארוואס איז דער איד די כפרה הינדל? כ'על ענק זאגן זייער פשוט, ווייל דער אייבערשטער האט אונז געשיקט פאר א מישען, אונז זאל מיר האלטן די תורה, און אונז זאל מיר לערנען דעם גוי די שבע מצוות בני נח. און אז אונז טוה מיר עס נישט אונז זעמער בוגד אין אונזער שליחות, איז סאבקאנטשעסלי דער גוי נעמט אויס דעם כעס, ווייל ער, זיין נפש, א גוי האט נישט קיין נשמה, זיין נפש פילט אז דער איד טוט אים ביטרעיען, דער איד בא'גנב'עט אים און בא'גזל'ט אים. און דאס איז א מורא'דיגע ווארנונג, איטס ען ערלי ווארנינג פונעם אייבערשטן, סקומט יעצט הייליגע טעג, סקומט אלול, הייליגע טעג, יעצט איך רעד נישט צום יחיד, דער יחיד רעד איך שפעטער וואס ער דארף טון, דער ציבור, די גבירים, די יושבי ראשונה ביי די מלוכה דארפן אנהייבן צו זאגן דעם גוי, יו אר ראנג, יו אר גאוינג ראנג, ענד יו וויל פעי די פרייז. שטעל דיר פאר וואס דער אייבערשטער האט געטון, ער האט גענומען א מענטש, וואס דער מענטש, זיי ווייסן נישט זיין בירט סערטיפיקעט, זיי האבן אזויפיל קשיות אויף אים, אין נארמאלע צייטן וואלט ער נישט געקענט זיין קיין פירער, וויאזוי איז ער יא געווארן א פירער? ווייל ס'איז א יד השם בזה, ס'איז דא די האנט פונעם אייבערשטן, א מורא'דיגע האנט פונעם אייבערשטן, און ער גייט נאך נאך די דרכים, ער גייט זאגן אז אין גאנץ אמעריקע זאל זיין א פעדעראלישע געזעץ, אז גאנץ אמעריקע זאל קענען חתונה האבן. א זכר מיט א זכר, השחתה אויפן העכסטן אופן וואס דער אייבישטער האט פיינט. און טאמער רבותי אונז עמיר נישט אנהייבן ארויסצוגיין און זאגן פאר די גויים, דו קענסט זיי נישט סטראשען, דו קענסט זיי נישט זאגן איך וועל דיר עפעס טון אז דו וועסט מיך נישט פאלגן, דו קענסט אבער אזויפיל זאגן ס'איז דא א באשעפער וואס ער גייט דיר באצאלן אזוי ווי ס'קומט זיך דיר. קודם האבן זיי אויסגעטרייט אין בענגאזי, און זיי האבן געזען אז אמעריקע האט גארנישט צוריק געטון, נישט נאר האט נישט צוריק געטון, געלאזט פאלן זיין קאונסלער מיט אלעם. צי ווייל ס'איז א שיפט אין מענעדזשמענט, אזוי ווי דער פרעזידענט וויל זיין נאנט צו די אראבער, האט ער גארנישט צוריק געטון, און קען זיין מען קען נישט צוריק טון, מען האט איבעראל צוריק געטון, מען האט צוריק געטון אין איראק, מען איז אין ערגעץ נישט אנגעקומען, און מען האט צוריק געטון אין אנדערע לענדער מען איז אין ערגעץ נישט אנגעקומען, פארקערט ס'איז דארט דא אויפשטאנדן גרעסער ווי מען קלערט, סיריע שטייט אונטערצוברענגען מדינת ישראל ממש זענען אויף די גרעניץ, ס'איז אזוי גרויס דער פחד, ווייל אין ארץ ישראל איז אויכעט, טאמער ארץ ישראל איז דאך א לאנד וואס ס'דארף, ס'דארף זיין א מוסטער פאר די וועלט, די ערליכע אידן, איז וואס איז דארטן געווען? יעצט איז געווען די געי פארעיד, די געי פארעיד א שרייען ככל הגוים בית ישראל, וועט יעצט זיין א געי פארעיד פון סיריע, וואוואוואוואוואוואו חס ושלום, און אין מצרים לאט אמעריקע פאלן יעדעס מאל דעם נייעם פירער, ווייל דער סוף גייט אריינקומען א שטארק לינקער פון די אל קאידא און ער זאגט מען גייט אפווישן מדינת ישראל, סיריע גייט וואקן איין וועג, מצרים דעם צווייטן וועג, און מ'וועט זיך טרעפן אינמיטן אן א מדינה. יעצט מדינת ישראל באדערט אונז נישט, אבער די רבי האט געוויינט ס'זאל נישט קאסטן קיין אידיש בלוט, דאס איז דער חרבן, ס'קען חלילה אויסגעווישט ווערן די גאנצע ארץ ישראל, און די עדה חרדית איז אויך שולדיג אין דעם, זיי האבן געלאזט דעם געי בעט אין זופניק שוויץ, נאך געקומען שרייען אויף מיר אז איך האב געוואקט מיט אן אשת איש האב איך געוואקט. אויף דעם האט מען מיך געוואלט דיסקוואליפייען מיין עדות'שאפט וואס כ'האב געהאט פיר פיקטשערס ווי אן אלטער חזיר פון זיבעציג יאר מאכט משכב זכר פאר א יונגל פון זיבן אכט יאר אינעם שוויץ. איך האב אזעלכע לצים, דער אייבישטער גייט יעצט צוריק ווייזן זיין כעס, אוי! מיטן אייבישטנ'ס כעס טאר מען נישט טשעפען. עני וועי, בקיצור, און דאס איז וואס איך פראביר יעדן מסביר צו זיין, אונז פארמיר אלע אין איין שיף, און איינער בארט א לאך, שרייט אים יעדער די שיף וועט דאך זינקען, זאגט ער איך באר דאך דארט ווי איך האב געדינגען דאס פלאץ, ניין אונז וועמיר אלע מיטזינקען, וואו וועמיר גיין, ס'איז שוין נישט דא, די אלע זיבן קאנטינענטס אין די וועלט ס'איז שוין נישט דא וואו צו גיין, מען האט אונז שוין פון איבעראל ארויסגעווארפן און איבעראל האט מען אונז ליידער פיינט, און ס'קומט זיך אונז ערליך, ווייל דער אייבערשטער זאגט אונז. אין פרשת בחוקותי, אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ונתתי שלום בארץ. דאס איז די גרעסטע זאך, די גמרא זאגט וועגן דעם לאט מען אויס המברך את עמו ישראל בשלום ווייל אם אין שלום אין כלום די שלום איז די גרעסטע זאך, מען קען נישט זיצן אין א לאנד ווי מען וועט דיך רודפ'ן טאג און נאכט, ס'איז נישט מעגליך, מען האט אונז גערודפ'ט אלע יארן אין אלע יוראפעישע לענדער פון ווען אונז זעמער אין גלות. און די גרעסטע ברכה ס'זאל זיין שלום, און שלום קען נאר דעמאלט זיין ווען מען זינדיגט נישט, ווייל ווען נישט מאכט דער אייבערשטער אז מען זאל מורא האבן, און דער גוי רודפ'ט דיך, ווייל דער גוי איז נישט דער גוי, ס'איז אזוי ווי א הונט וואס איינער שלאגט אים מיט א שטעקן, נעמט דער הונט און ער כאפט צו דעם שטעקן און ער וויל צוברעכן דעם שטעקן. נישט דער שטעקן שלאָגט. שלאָגן שלאָגט דער דער מענטש וואָס ער האַלט דעם שטעקן. נישט דער גוי שלאָגט אונדז. שלאָגן שלאָגט אונדז תיסרך רעתך אונדזער שלעכטס שלאָגט אונדז. רבותי, ווי העוו טו סטרעיטן אוט. יעצט מוז מען אנהייבן זיך צוריקצוקערן צום אייבערשטן, ס'איז אלול, מען מוז אנהייבן ארויסצוגיין מיט גרויסע פראטעסטס, יעדן טאג גיין צו די יו ען פראטעסטירן און זאגן אונז האמיר נישט קיין חלק ונחלה מיט די רבנים און מיט די כלל טיערס און מיט די וואס זיי פירן כלל ישראל שולל וואס זיי זאגן אין נאמען פון כלל ישראל אז מען זאל וואוטן פאר די אלע נידריגע תאוות פאר דעם וואס מען זאל חתונה האבן א זכר מיט א זכר און אזוי ווייטער ס'איז ממש ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר. איך זאג נאכאמאל, טאמער וועלן די קהילה פירערס זיך נישט צוריק דרייען, איז הקולר תהיה בצווארם, דער אייבערשטער וועט זיי באצאלן דאס, נאר ליידער כל מקום שיש עריות אנדרלמוסיא בא לעולם והורגת טובים ורעים, אוי וויי, אזויפיל דארף מען טוהן, אריינלייגן אין ניו יארק טיימס און אין אלע אידישע צייטונגען, פונקטליך וויפיל עטץ האט געמאכט א מחאה קעגן די ציונים זיך שטעלן פראטעסטירן אין די גאסן אין מאנהעטן איבעראל אונז זעמיר אידן שומרי תורה ומצוות אוו נאו דעי קען נעווער בי יונייט ס'קען נישט זיין יונייט משכב זכרים מענטשן וואס וואוטן פאר די דזשענדער לאו אז א זכר זאל חתונה האבן מיט א זכר און א נקבה מיט א נקבה קענען נישט זיין יונייט מיט די תורה הקדושה נעווער. און זיי קענען נישט זיין יונייט מיט כלל ישראל און נישט מיטן אייבערשטן. און דעמאלטס וועט מיר יוצא זיין אונזער חוב. דאס איז געווען דער שיעור פאר די קהילה פירערס און פאר די רבנים, און פאר די אלע דר'ערדליגערס וואס האבן אונטערגעשריבן חרמות פאר איינעם וואס האט געוואלט פייטן קעגן די זאכן, דאס זענען אלע דר'ערדליגערס. נאר וואו זענען די אנדערע רבנים? קומטס ארויס פון די שעדאוס, קומטס ארויס מציץ מן החרכים, קומטס ארויס, העי! וואס האט עטץ מורא? פאר איצעלע פימפ האט עטץ מורא? ס'הייסט איצעלע פימפ איז כביכול שטערקער פון די הייליגע תורה און פונעם חס ושלום מ'טאר נישט זאגן פונעם באשעפער. איצעלע פימפ איז ארום געגאנגען מיט משה טעראריסט פרידמאן, מ'עט אראפברענגען נחום ראזענבערג ווייל אונז וויל מיר ווייטער האבן זנות, מ'עט ארויסגעבן א חרם, מ'האט אונטערגעשריבן א שיתוף פעולה, און אלע רבנים האבן זיך געלאזט. יעדער רב וואס האט דארט אונטערגעשריבן ווייזט אז ער האט נישט קיין כאראקטער נישט צו. צום אייבערשטן, נישט צו די תורה, נישט צו אידישקייט, און איך וואלט אים נישט געטראסט גארנישט אויך נישט, און למעשה זענען רוב פון די רבנים א, זענען געפירליכע משחיתים, זיי זענען אין צו משכב זכר, און אין צו משכב נקבה, זענען אין צו אשת איש, און נאך צו אלע אנדערע זאכן מיט פאלשע הכשרים און אזוי ווייטער. עניוועי, ס'איז צייט יעצט תשובה צו טון, ואם לא עכשיו אימתי. כ'האף אז מ'וועט נישט דארפן איבערהערן דעם טעיפ א צייט ארום. ווען ס'זאל זיין למחצה ולשליש ולרביע לא שמעני, ס'וועט פעלן חלילה א פערטל אדער א דריטל, אדער א האלב פון כלל ישראל. דער הייליגער בעל התניא האט געזאגט לא שמעני, אזא משיח'ן ווילן מיר אונז נישט האבן. דער אייבערשטער זאל העלפן די רבנים זאלן האבן שכל מיט די כלל טיערס, און זאלן זיך נישט פארקויפן פאר געלט און אונז אויך נישט. יעצט קומט א געהעריגער שיעור. פאר יעדן יחיד. כ'האב געמאכט די וואך א שיעור וועגן אלול, וויאזוי מ'גרייט זיך צו, הכנות צום יום הדין, אונז ווייסט מיר אז גארנישט גייט נישט אן קיין הכנות, מ'מוז זיך צוגרייטן, אויב ס'איז נישט דא קיין הכנה איז גארנישט. ר' מרדכי חנה איז געווען א וויזשניצער חסיד, פלעגט ער זאגן אייביג, ער פלעגט זיין ביי רב סרולטשע'ן די גרויסע הייליגע ראש השנות, יום כיפור'ס און סוכות, פלעגט ער זאגן, אבער נעם א פערד און טראג אים אריין אין קודש קדשים, וועט ער עפעס פילן? גארנישט! א פערד בלייבט א פערד. סאו א מענטש דארף זיך אביסל צוגרייטן צו דעם ראש השנה, ס'איז מורא'דיגע צייטן וואס ס'קומט יעצט, און דער אלול איז דער הכנה פון ראש השנה. יעצט וואס געשעהט ראש השנה? ראש השנה איז נישט די פשט. אז דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט מיט אפאר טויזענט יאר צוריק מאכט מען אונז א קאמעמערעישאן אזוי ווי להבדיל אמעריקע וואס האבן געסיינט די קאנסטעטושען אין דזשוליי פארט סעווענטין סעווענטי סיקס איז יעדער דזשוליי פארט איז קאמעמערעיטעד ראש השנה איז נישט דאס ראש השנה איז זה היום תחילת מעשיך די גאנצע בריאה ווערט נאכאמאל בבחינת התחדשות אזוי ווי דער תניא איז מסביר ווען א מענטש מאכט א טיש דער טיש איז געווען יש מיש איז ממילא ווען ער גייט אוועק בלייבט דער טיש טיש דער אייבערשטער האט געזאגט יהי אור יהי רקיע די אלע צען מאמרות. דאס איז מהווה די וועלט יעדע מינוט, ווען איין מינוט זאל דער אייבערשטער אויפהערן צו זאגן דעם יהי אור וואלט געווארן אויס ליכטיגקייט, ס'מוז זיין א התחדשות די גאנצע צייט, פארוואס? ווייל די בריאה איז א יש מאין, ס'איז נישט קיין יש מיש, דאס איז געווען, די לאמבער איז געווען, די נעגל איז געווען, איך האב עס צאמגעשטעלט, ס'איז נישט געווען קיין לאמבער, ס'איז נישט געווען גארנישט, דער אייבערשטער האט באשאפן די בריאה א יש מאין. און דער געוואלטיגער נס פון באשאפן דעם ענין פון יש מאין, דאס איז למעלה מהשגת השכל, און דאס חזר'ט זיך איבער יעצט ראש השנה. ס'איז דא יעדן טאג וואס דער אייבערשטער זאגט יהי' אור יהי' אור, אבער ס'איז דא די ערשטע מאל ווען דער אייבערשטער האט עס געזאגט וואס דאס איז געווען ראש השנה, איז במילא

געזאגט פאר א טעלעפאון מען, א מענטש וואס ער האט געמאכט די טעלעפאון ביי מיר אינדערהיים, בטח דרייסיג פערציג יאר צוריק, זאג איך אים, די ווייסט די דארפסט דאנקען אלעקסענדער בעל גרעם אז ער האט אויסגעטראפן א טעלעפאון, פרעגט ער מיך פארוואס, זאג איך אים, אויב נישט האסטו נישט קיין דזשאב, נעמט ער זיך לאכן, די ווייסט ווען אלעקסענדער בעל גרעם זאל היינט זיין ריעזערעקטעד. ס'זאל נאכאמאל אויפשטיין תחיית המתים קען מיר אונז אים נישט געבן די קלענסטע קלעריקל פאזישן וואס איז דא אין אונזער אפיס ווייל אפילו אויפן סוויטש בארד וואלט ער נישט געקענט ארבעטן זאגט ער ס'איז דען די זעלבע וואס ער האט אויסגעטראפן ס'איז דאך דא יעדעס יאר קומט צו נאך וויסנשאפטן און נאך וויסנשאפטן און אזוי ווייטער. שטעל דיר פאר נעם א דאקטער פון פון פאר פינף הונדערט יאר צוריק און טראג אים אריין אין א שפיטאל, ער וועט ווייניגער פארשטיין ווי אונז פארשטיי מיר, אונז פארשטיי מיר כאטש עפעס, ער וועט גארנישט פארשטיין ווייל די וועלט ווערט נתחדש יעדן טאג און אזוי ווי זי ווערט. ברוחניות נתחדש, יעדן טאג ווערט זי בגשמיות אויך נתחדש, די וועלט גייט פאראויס, און באמת דער גאנצער ציל פון די אלע התחדשות'ער מיט די אלע מאדערענע זאכן איז נאר אז ווען ס'וועט קומען נאכן זעקס טויזענטן יאר וועט זיין דער אלף השביעי פון יום שכולו שבת, דעמאלטס וועט מען קענען דינען דעם אייבערשטן מיט אלעמען וואס איז דא. די גאנצע בריאה וועט זיין אז מען זאל דינען דעם אייבערשטן, און מיט די אלע התחדשות'ער וועט מען קענען אסאך מער דינען דעם אייבערשטן, ס'איז נישט געמאכט סתם אזוי, ס'איז אלעס האט א פורפעס אין לייף, איך קען מיך דערמאנען מיט יארן צוריק האט מען זיך מורא'דיג געשלאגן אז מען זאל, זיי האבן געוואלט די רוסן בויען לעבן ר' נחמנ'ס ציון א גאנצע דעוועלאפמענט, נישט נאר לעבן נאר אויפן ציון אויך, מען האט זיך געשלאגן און געשלאגן געשלאגן, למעשה האט מען זיי עס נאכגעגעבן. נאר אויף אזוי פיל, די ברסלב'ער אידן זאגן אז זיי האבן אראפגעשיקט דארט איינעם ער זאל וואטשן כאטש דער ציון זאל נישט ווערן דיסטרויד. שטעלט זיך דאך א שאלה, וואס פונקט דארט האט דער אייבישטער אויסגעוועלט פון הימל אז מען זאל מאכן א פלאץ? דער תירוץ איז פשוט, דער אייבישטער האט געזען אז ס'וועט זיין אידן וואס זיי וועלן פארן אויף אומאן, און ער האט שוין צוגעשטעלט אפארטמענט בילדינגס, הונדערטער אפארטמענטס האט ער צוגעשטעלט פארדעם. און אזוי איז מיט יעדע זאך, אונז קען מיר נישט אויסרעכענען דעם אייבערשטנ'ס חשבונות, אבער דער אייבערשטער האט אין זיך זיינע חשבונות וויאזוי ער שטעלט צו, וואס מען קען זען נאכדעם, וראית את אחורי ופני לא יראו, פארדעם פארצייל איך נישט קיינעם מיינע סודות זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו, אבער נאכדעם וועסטו אויספיגערן יעדע זאך וויאזוי דאס שטעלט זיך צו. על כל פנים, דאס התחדשות העולמות. איז דא. די זעלבע התחדשות העולמות איז דא בפרטיות ביי יעדן מענטש, דיין נשמה ווערט א נייע נשמה, ס'קומט ראש השנה, דו ביסט דורכגעגאנגען א ראש השנה, ליטל דו יו נאו אז האסט געמאכט די ריכטיגע הכנה ביסטו גארנישט דער זעלבער מענטש אינגאנצן, ביסט א נייער מענטש, ביסט ניי געבוירן, בני אני היום ילדתיך, איך האב דיך היינט געבוירן. מען דערציילט א מעשה אז ר' פנחס'ל קאריצער. פלעג גיין מיט ווייס אנגעטוהן שמחת תורה, ווייסע בעקיטשע מיט א ווייסן היט, היט, מסתמא איז ער געגאנגען מיט א קאלפיק דעמאלטס, א שטריימל, האט ער מסביר געווען אז מיט וואס איז אנדערש דאס אנטוהן דעם קיטל פון יום כיפור, מיטן אנטון דעם קיטל פון שמחת תורה, האט ער געזאגט זייער פשוט, יום כיפור ווילן מיר אונז זיך צוגלייכן צו די מלאכי השרת, אונז ווילן מיר אויסזען אזוי ווי די מלאכים, שמחת תורה איז גאר פארקערט דער מצב, די מלאכים ווילן זיך צוגלייכן צו אונז, פארוואס? ווייל אז מען איז דורך א ראש השנה מיט א יום כיפור, מיט א סוכות, זיצן אין די סוכה מיט די אושפיזין, מיט די אלע ד' מינים, מיט די מצוות וואס מען האט מקיים געווען, זעען די מלאכים דאס גרויסקייט פון כלל ישראל, זיי ווילן גאר ווערן מענטשן, זיי ווילן גאר זיך צוגלייכן צו אונז, האט ער געזאגט, מיט דעם איז אנדערש דאס אנטון דעם קיטל וואס אונז טוהן מיר אן יום כיפור, וואס אונז וויל מיר זיך צוגלייכן צו די מלאכים, ווי יעצט וואס מען טוט אן שמחת תורה די ווייסע קליידער, דעם קיטל מיטן ספאדיק צו וואס ער האט געהאט, ווייל יעצט. ווילן די מלאכים ווערן גלייך צו אונז. רבותי אז ס'גייט דורך ראש השנה יום כיפור סוכות זעמער אזוי הויעך, מיר זעמער ניי געבוירן, אלע עבירות האט מען שוין איבערגעלאזט, מ'הייבט אן א נייעם פעידזש, א נייעם בלאט, אז די מלאכים ווילן גאר ווערן מענטשן. ווילן זיין אין די מדריגה וואס אונז זעמער יעצט, דער ענין וואס אונז טוה מיר די מצוה סוכה, סוכה איז אזוי הייליג, אונז ווייס מיר ס'קומען די אושפיזין, ס'קומט אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף, דוד, פארוואס קומען נישט מלאכים? די סוכה איז אזוי הייליג אז אפילו א מלאך ווערט פארברענט פון די קדושה פון א סוכה, אזוי הייליג איז עס, די אבות זענען שוין געווען אויף די וועלט, און די אלע אנדערע צדיקים, די וואס האבן מיטגעמאכט די אלע יסורים מיט די נסיונות, און זיי האבן געדינט דעם אייבערשטן, די האבן א רעכט צו זיצן אין די סוכה. סאו נאך אז זיי זיצן אין די סוכה ווי עס דארף צו זיין, ווילן די מלאכים שוין זיין אזוי ווי דער מענטש. זיי וואלטן געוואלט צוקומען צו אזאלעכע מדריגות. דער מענטש דווקא ווייל ער איז קרוץ מחומר, ער איז א שטיק ליים, האט ער אין זיך אזאלכע מינע געוואלדיגע מעלות און מדריגות וואס א מלאך קען נישט האבן. א מלאך קען נישט טוהן צוויי שליחות'ער, א מענטש קען טוהן פינף שליחות'ער מיט איין מאל. א מלאך ווען ער האט געזעהן די מעשה פון רבי עקיבא'ן דעם הייליגן תנא, האבן זיי געשריגן צום אויבערשטן תורה וזוהי שכרו, רבי עקיבא האט געשריגן שמע ישראל השם אלקינו השם אחד! ער האט מאריך געווען באחד אז אונז הער מיר נאך היינט זיין אחד, אלע אידן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען אויף קידוש השם אין דעם גאנצן אורך הגלות נאך רבי עקיבא'ן וואס זיי האבן געהערט אבער רבי עקיבא'ס אחד ער האט עס ער האט אונז אויסגעטרעטן דעם וועג דער הייליגער תנא רבי עקיבא די גמרא זאגט וכולהו אליבא דרבי עקיבא די גאנצע גמרא איז אליבא דרבי עקיבא דער גאנצער תלמוד בבלי, דער גאנצער גלות בבל, וואס גלות בבל איז דאך דער יסוד פון אלע גלות'ן, אברהם אבינו האט זיך דאך דארטן מוסר נפש געווען אויף קידוש השם, אלע גלות'ן נאכדעם שלעפט זיך נאך נאכן גלות בבל, אלעס איז די תנא רבי עקיבא, רבי עקיבא שרייט מיר איז לעכטיג און זיס, איך דאנק דעם אייבערשטן, איך שריי. שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, דאס איז ווייל ער איז געווען געמאכט פון ערד, עפר מן האדמה, און די מלאכים האבן געשריגן, הוי! תורה וזוהי שכרה, ווי, ווי, וואס איז דער יושר דא? ווייל ער איז א מלאך, ער איז איין שטיק קדושה, אבער ער האט קיינמאל נישט געדארפט הארעווען מיט זיך, און ער האט נישט ארויס די וועלט, וועגן דעם שטייט אין אלע ספרים אז אין ביים גן עדן און ביים גיהנום ביים בית דין של מעלה זיצן, צדיקים פון דעם דור, פון דעם דור וואס איז דא, למשל ביי אונז זיצן, איך ווייס אפילו נישט צו די דברי יואל זיצט דארטן, די דברי יואל איז שוין צופיל רימאווד, שוין א דור צוויי צוריק, די רמב"ם ס'איז א מחלוקת וויפיל ס'הייסט א דור, צו צוואנציג יאר, צו ווען א טאטע מיט א זון. עקסטשעינדזשט זיך נאכדעם ווען דער טאטע שטארבט הייסט דער זון דער צווייטער דור, ס'איז דא אין דעם אסאך קשיות, עס שטייט עושה חסד לאלפים, די וועלט שטייט נאך נישט אפילו אזויפיל דורות, אבער דאס מיינט אפילו נאך ימות המשיח וועט דער אייבערשטער אויך געדענקען די צדיקים וואס האבן געטון זיין רצון, אבער דאס איז נישט די מכוון וואס איך וויל אריינגיין יעצט, למעשה וואס איך וויל אריינגיין דא און מסביר זיין איז, ווער ס'איז נישט געווען אויף די וועלט און ער קען נישט די נסיונות פון די וועלט קען נישט זיין קיין בית דין של מעלה. שטעל דיר פאר מ'וועט נעמען ר' שמעון בן יוחאי, הרי ר' שמעון האט געזאגט יכול אני לפטור כל עולם כולו מן הדין, אבער שטעל דיר פאר מען זאל נעמען גרויסע צדיקים תנאים און אמוראים, זיי וועלן אונז פארברענען. אין סאטמאר רב'ס צייטן האט מען נאך אין וויליאמסבורג די גויטעס געוואקט בצניעות. ווען מען האט געוואלט זינדיגן און קוקן אויף א הסתכלות אסור האט מען עס נישט געטראפן. האט מען עס נישט געטראפן ווי דאס איז, ס'איז געווען צניעות'דיג די גאס. היינט אז דו ווילסט קוקן ווי ס'איז דא אנגעטון א געהעריגע גויטע וועסטו עס נישט טרעפן, זיי גייען דאך רחמנא לצלן. איז אונז קען נישט דער אייבישטער שטעלן צום משפט צו א צדיק פון א פריעריגן דור, אונזער הייליגער רבי, איז בכלל נישט געווען אין אונזער דור, איז געווען פון פריעריגן דור, ער מוז ארויפשטעלן די צדיקים וואס האבן געוואוינט אין ווילימסבורג און זיי האבן געקענט די גאס און זיי האבן געזען ווי שווער ס'איז און וויפיל מאל מ'מוז זיך אויסדרייען און אראפבייגן דעם קאפ און ארויפבייגן דעם קאפ און אהערבייגן מען זאל קענען גיין. פשוט פונדערהיים ביז צום בית מדרש, און ממילא זאגן זיי פאר די מלאכים מען קומט אן, יא ער האט דאס געטון יענץ, זאגן זיי איין מינוט איין מינוט, האסטו אמאל אויסגעטרייט דארט אונטן וואס דאס מיינט? וועגן דעם שטייט אז ביים בית דין של מעלה זיצן די צדיקים פון דעם דור, דער הייליגער בעלזער רב האט געזאגט, אזוי האט דער הייליגער בעלזער רב געזאגט, ס'האט דאך רבי יששכר דוב געזאגט, אז ביים בית דין של מעלה זיצן די אונגערישע רבנים, ווייל זיי זענען נעמען נישט קיין שוחד. אזוי פלעגט ער זאגן. פאר אונז איז דאס נישט די בעסטע נייעס, ווייל די אונגארישע רבנים זענען געווען אזא אש להבה, אנגעהויבן פונעם הייליגן חתם סופר מיט זיינע תלמידים, די זענען דאך געברענט פארן אייבערשטן. שטעלט אייך פאר, אונז האמיר נאך געקענט אפאר פון די אונגארישע רבנים, אזא שאפראנער רב זכר צדיק לברכה, אזא קראסנער רב זכר צדיק לברכה, און אזא. ווינער רב זכר צדיק לברכה, דאס איז געווען פלאם פייער, אוי ווען זיי זיצן דארט זעמיר אונז אויף גרויסע צרות, נאר וואס איך האף אז אין אונזער דור זיצן שוין עניוועי לאמיר נישט אריין גיין אין דעם ווייל אלעס איז דארט מיט א משפט אמת, דארט איז נישט דא קיין בלאף מיט באלאני, ס'איז נאר אויף אזויפיל אז די צדיקים זענען אביסל ממתיק אז מ'מוז פארשטיין וויאזוי די דור האט אויסגעזען, אזוי ווי אברהם אבינו מיט סדום און עמורה. געבעטן דעם אייבערשטן, אפשר דא אזויפיל צדיקים, אפשר אזוינפיל, און ס'איז זיכער דא אפאר וואוילע אידן אין ווילימסבורג, אפאר וואוילע רבנים אין בארא פארק, וואס די מענטשן מיט זייער שמירת עיניים זענען זיי מגין אויף די גאנצע וועלט, און זענען אויכעט מגין אויף יענע וועלט, זיי קומען דארטן און זיי זאגן הייליגער באשעפער ס'איז געווען מורא'דיג שווער, זיי זענען בחינת רבי עקיבא שיצא נשמתו באחד, ער פרייט זיך, די מלאכים וויינען און ער פרייט זיך. עניוועי, לאמיר יעצט צוריק גיין ווייטער, אונז ווערן מיר ניי געבוירן, עס קומט ראש השנה יום כיפור און סוכות זענען מיר ניי געבוירן. אונז געפינען מיר אין פרשת ויצא, שטייט, ויפגע במקום, יעקב אבינו האט זיך באגעגנט דארטן מיט דעם פלאץ, און ער האט געזען והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ער איז דורך געגאנגען דארטן ווי די בית המ ווי זיינע עלטערן האבן מתפלל געווען, ער האט נישט מתפלל געווען, ער איז צוריק געגאנגען ס'איז אים געשפרינגען אהין דאס לאנד, און ער האט דארט מתפלל געווען, דאס איז די פלאץ וואו ס'איז נאכדעם געווען דער בית המקדש. שטייט ויפגע במקום, ויפגע איז א לשון א פגיעה, א פגיעה הייסט א פארוואונדערונג, ער האט זיך פארוואונדערט, ער האט געזעהן א מלאך, א קדושה פון א מלאך, ער איז אינגאנצען געווען אויס מענטש, קוק, קוק מיין, איך בין א קרוץ מחומר, און קוק די קדושה פון א מלאך, ער איז געווען אינגאנצען אויס מענטש, אז קוק אזא הייליגקייט הערשט אויף די וועלט, און קוק ווי בין איך. יעצט סוף פון די סדרה שטייט ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים, וואס איז געשעהן? די מלאכים האבן זיך פארוואונדערט אויף די קדושה פון יעקב אבינו, ס'איז גאר געווארן ונהפוך הוא, נישט אז יעקב אבינו כאפט יעצט התפעלות פון די קדושה פון די מלאכים, די מלאכים כאפן התפעלות וויאזוי א מענטש אויף די וועלט האט זיך געדרייט און האט אזויפיל צרות און נסיונות מיטגעמאכט, און ער איז געבליבן דער הייליגער יעקב אבינו עומד בצדקו, איז ויפגעו בו מלאכי אלוקים. זיי האבן גאר געהאט, זיי זענען גאר פארווינדערט געווארן פון זיין קדושה און זיי האבן געקוקט אויף אים ווי קען מען צוקומען צו אזא קדושה. יעצט די זעלבע געשעט דא אויכעט, די נשמה פונעם מענטש ווערט אויסגעוואשן, אויסגעוואשן, אויסגעביגלט, ממש אלעס ניי. יעצט, דער מענטש וועט דאס נישט פילן אויב ער וועט נישט מאכן קיין הכנה. אויב עס קומט צו גיין צו סליחות הייבט ער אן אוי מען מוז שוין ווידער אויפשטיין ביינאכט, מען מאכט די שארטקאט סליחות'ער וואס צענע ביינאכט נאך מעריב זאגט מען שוין סליחות און אזוי קען מען זיך אויסשלאפן געהעריג. אז דו גייסט נישט צוגיין מיט א הכנה וועסטו אין ערגעץ נישט אנקומען. ס'איז געווען אמאל, ס'איז דא א מעשה וואס די בעלי מוסר ברענגען, ס'איז געווען אמאל א מענטש, וואס ער האט געזען ווי דעם קעניג'ס טאכטער רייט אויף א פערד, און זי האט נישט געקענט קאנטראלירן די רענס, די רענס זענען די שלייקעס וואס מען שלאגט אים, און די פערד האט זיך געטאנצן און געשפרינגען, און דאס מיידל דעם קעניג'ס טאכטער איז אראפגעפאלן. און עפעס א פשוט'ער פאוער איז דורך געגאנגען, און ער זעהט אז דעם קעניג'ס טאכטער פאלט אראפ, לויפט ער צו און ער כאפט אן דעם קעניג'ס טאכטער זאל נישט אראפפאלן זיך צוברעכן דעם רוקן. בקיצור, ער האט זי געראטעוועט. דער קעניג האט אלעס געזעהן פון זיין פאלאץ. הייסט ער מען זאל ברענגען דעם מענטש אהין. פרעגט דער קעניג דעם מענטש, מיט וואס קען איך דיר באלוינען? א פאוער איז ער געווען, נישט געוויסט. זאגט אים דער קעניג, הער אויס, איך וויל דיר עפעס זאגן, זעסט, דא האסטו א שאוועל, דאס איז א קעניגליכע שאוועל, גיי אריין אין מיינע שאץ קאמערן וואו ס'איז דא די גאלד, די זילבער, מיט די בריליאנטן, מיט די דיימאנטן, און שטעק עס אריין אין די אלע. גאָלד און זילבער און די בריליאַנטן און דײַמאַנטן. און װאָס װעט אַרױסקומען מיטן שױװל, איז דײַן, כ'װעל דיר עס אײַנפּאַקן און דו קענסט אַהײם פֿאָרן און דאָס איז דײַן מתּנה. דער מענטש גײט אַרײַן אין דעם שױװל, מיט דעם שױװל, און ער גיט אַ שטופּ אַרײַן דעם שױװל און די בריליאַנטן און די דײַמאַנטן מיט אַלעם, און ער קומט ארויס ליידיג. נישט דא גארנישט. וואס איז געווען? ער האט געהאלטן דעם שאוועל פארקערט, האט אפילו דאס נישט געוואוסט וויאזוי מען דארף נעמען מיט א שאוועל סחורה. עס געהאלטן פארקערט, ארויסקומען ליידיג. האט דער קעניג געזאגט, דעמאלטס האסטו גארנישט. האב דיר געזאגט, וואס ס'קומט ארויס איז דיין. קומסט ארויס אן גארנישט, האסטו גארנישט. רבותי, ס'קומט יעצט אן אלול, אז אונז עמיר זיך נישט צוגרייטן צום אלול עט נישט זיין קיין ראש השנה. עט זיין ראש השנה א געהעריגער טאג, ס'עט נאך נישט זיין א וואכן טאג, ווייל ראש השנה עט מען האבן א פיינע סעודה, מ'עט גיין אנגעטון ווייס, די וואס זיי גייען נישט יעדער גייט אנגעטוהן ווייס און מען וועט האבן אביסל פראבלעמס אז מען זאל וואטשן די קינדער פון פעדעפיילס ווייל די זיידעס וועלן קומען מאלעסטן די אייניקלעך דא יעצט א שוואנגער מיידל ווייסטו נישט צו די זיידע פון דעם טאטענס צד צו די זיידע פון די מאמעס צד האט זי אנגעשוואנגערט נעבעך ווייל ביידע האבן געשפילט מיט איר דאס איז אלעס וואס ראש השנה וועט זיין. מ'עט עסן אביסל גוטע פליישן און פארטיג. דעטס אלל איטס גאנא בי. ס'עט נישט זיין גארנישט, ס'עט נישט זיין קיין זה היום תחילת מעשיך, ס'עט דיך נישט אויסוואשן, אזוי ווי אלע ספרים זאגן אז אזא הייליגער טאג ווי ראש השנה און אזאלעכע הייליגע ירח האיתנים, דאס וואשט אויס דעם גאנצן מענטש, דו ביסט א ניי געבוירענער מענטש וועדער יו בעליוו איט אר נאט, און די אלע תאוות רעות. ס'איז זייער שווער זיך אפצושיידן אין זכות פון דעם ראש השנה וואס מען פירט עס ווי עס דארף צו זיין, גייסטו זען ניסים ונפלאות אז ס'עט דיך עקלען די אלע זאכן, די תאוות און די תענוגים, וועסט נישט פילן מער קיין טעם אין דעם, אבער. ראש השנה מיז זיין א ראש השנה, דער יום כיפור מיז זיין א יום כיפור, און דער סוכות מיז זיין א סוכות, און דאס קען נישט זיין נאר דעמאלטס אז דו העסט דיך אויפירן ווי עס דארף צו זיין, און דאס קען נישט געשען נאר אז דו העסט מאכן הכנה ווי עס דארף צו זיין, ווייל אן הכנות גייט גארנישט, אן הכנות העסטו ישט אנקומען אין ערגעץ. יעצט, אונז זאג מיר קהלת, אלע שבת חול המועד, איז שלמה המלך זאגט דארטן וויאזוי דער מצב הדור איז, שלמה המלך איז געווען דער חכם מכל אדם, און זיצט מיר און מען קרעכצט, איינער קרעכצט ביי דעם, איינער קרעכצט ביי הבל הבלים, איינער קרעכצט, יעדער האט זיך זיינע ווי ס'כאפט אים נעבעך אן, ווי ער פילט אז ער איז נעבעך נישט גוט געפארן אין זיין לעבן, און וויאזוי דאס לעבן איז אים שוין האלב צו דריי פערטל דורך, און וואס ער האט נעבעך געוואלט אקאמפלישן און ער האט גארנישט געקענט אקאמפלישן, בקיצור, מען זאגט. יעצט, שלמה המלך האט א זייער זייער א אינטערעסאנטן פסוק אין קהלת. אין פסוק אין קהלת שטייט אזוי. הכסיל א נאר חובק את ידיו, ער קלאפט זיך צוזאמען די הענט, ואוכל את בשרו און ער עסט זיך אויף דאס אייגענע פלייש. אזא פסוק לערנט אונז שלמה המלך אין קהלת. יעצט, אונז האמיר צו צולייגן דעם פסוק, וואס מיינט שלמה המלך? ס'דא אין די תוכחה שטייט, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. מאמעס האבן אפגעקאכט די קינדער, זיי האבן זיי אויפגעגעסן, אבער אונז געפין מיר קיינמאל נישט אז א מענטש זאל זיך אליינס אויפעסן אז ער האט נישט וואס צו עסן, מענטשן שטארבן פאר הונגער, וועסט קיינמאל נישט הערן אז א מענטש האט געהאלטן אינמיטן שטארבן פאר הונגער האט ער זיך אראפגעשניטן א שטיקל פלייש און ער האט זיך אויפגעגעסן, אין לאגער איז געווען. טויזנטער מענטשן, מיליאנער וואס זענען געשטארבן פאר הונגער, אבער קיינער האט זיך נישט אויפגעגעסן זיין אייגן פלייש. מען פלעגט עסן ווען איינער איז געשטארבן פלעגט מען נעבעך עסן יענעמ'ס פלייש, אבער אייגענע פלייש? די מאמע קאכט אפ אירע קינדער און זי עסט זיי אויף, אזוי שטייט אין די תוכחה, אבער נישט איר פלייש האט זי אויפגעגעסן, דאס קינד האט זי אויפגעגעסן. ס'איז דא אזאלכע. נאך היינט אין אפריקע אזאלעכע גענגסטערס, מערדערס, אזאלעכע טרייבס וואס זיי עסן מענטשן פלייש, זיי כאפן א מענטש, זיי הרג'ען אים, זיי עסן אים, אבער יענעם, נישט זיך. וואס זאגט דא שלמה המלך אז דער כסיל איז חובק את ידיו, ער קלאפט זיך צאם די הענט, ואוכל את בשרו, ער עסט אויף זיין אייגן פלייש. ס'איז געווען איינער איז געקראכן אויף די געהויכע בערג און ער האט, זיין הענט איז אים געווארן סטאק ווייסט די וואס זיי קריכן אויף די בערג אויף גראדע בערג זיין הענט אים געווארן סטאק ווייל א שטיין האט זיך עפעס געריקט פון פלאץ האט ער נישט געהאט קיין אנדערע ברירה ער האט געפילט אז ס'האט שוין נישט קיין בלוט אין די הענט קיינער קען אים נישט דא העלפן האט ער גענומען א מעסער זיי האבן דאך אזעלכע די בוי סקאוטס האבן די אלע מעסערס מיט די אלעם און ער האט זיך אפגעשניטן אליינס די הענט. און די הענט איז דארט געבליבן און ער איז געראטעוועט געווארן. אבער ער האט עס נישט אויפגעגעסן, ער האט עס געטון ווייל ער האט זיך געמוזט ראטעווען. סאו וואס איז דאס אז שלמה המלך זאגט ואוכל את בשרו? לערנט אונז דער מדרש א מורא'דיגע זאך. דער פסוק איז געזאגט געווארן ווען א מענטש שטייט פארן בית דין של מעלה. און דער אייבערשטער בעט אים א דין וחשבון אויף אלעם וואס ער האט געטון, און זיי ווייזן אים וואס דער אייבערשטער האט פארלאנגט פון אים ווען ער האט אים אראפגעשיקט אויף די וועלט, און אין די זעלבע צייט ווייזן זיי אים ווי גרינג ס'וואלט אים ווען געווען ער זאל דאס אלעס טון, ווייל דער אייבערשטער געבט נישט פאר א מענטש א גרעסערע נסיון ווי ער קען דורכגיין, און דער מענטש האט. אנגעברענגט זיין לעבן פאר גארנישט, ער האט נישט געטון וואס מען דארף, און ווען ער העט צוקוקן וואסערע געוואלדיגע זאכן ער וואלט ווען געקענט עקאמפלישן און ער וואלט ווען געדארפט עקאמפלישן און ער האט נישט עקאמפלישט, די ווייטאג איז פונקט אזוי ווי אוכל את בשרו, כאטש קיינער האט נאכנישט געגעסן זיין אייגן פלייש, מען קען נישט עסן, מען לעבט דאך, מען גייט נאר שניידן אין דיר אריין, ווי קענסטו עס אויפעסן? די יסורים זענען אזאלעכע גרויסע יסורים פונקט ווי ווען א מענטש זאל זיך עסן זיין אייגן פלייש. דער ווילנער גאון זאגט אז די יסורים זענען נאך העכער און אסאך מער ווייעדיג ווי דער גאנצער גיהנום מיטן חיבוט הקבר, מיטן כף הקלע, אלע עונשים אינאיינעם קומט נישט צו צו דעם וואס מען ווייזט אים וואס דער אייבישטער האט פארלאנגט פון דיר, און וואס דו וואלסט ווען געקענט צוקומען ווען דו טוסט ווען דעם רצון השם, און יעצט האסט אלעס פארשפילט און האסט אלעס אומגעברענגט, און דו ביסט אנגעקומען צו די וואו דו ביסט אנגעקומען. דאס איז דער פסוק הכסיל, חובק את ידיו, ער קלאפט זיך צאם די הענט, נאכדעם ווען ער זעט וואסערע א חורבן ער האט געמאכט, און ואוכל את בשרו, די יסורים זענען אזוי שטארק פונקט ווי א מענטש וואס פרעסט זיך אויף זיין אייגן פלייש ביים לעבן. די גמרא זאגט הרשעים מלאים חרטה, א רשע איז אייביג פול מיט חרטה. פארוואס איז ער פול מיט חרטה? ער האט דאך געטון א גוטע עבירה, ער איז העפי, געגעסן א שטיקל חזיר סטעיק, ער איז גוט אנגעזעטיגט, ער האט געטוהן בעילות אסורות, ער האט עס אינדזשויט, וואס איז ער פול מיט חרטה? ווייל ווען דו טוסט נישט דעם רצון השם איז צוויי זאכן, קודם דו טוסט אן עבירה וואס פאר דעם באצאלט מען דיר נעבעך אין גיהנם אדער כף הקלע אדער אנדערע וועגן, וואס דער אייבישטער האט זיינע וועגן פון ד' מיתות בית דין לא בטלו, און אין די אדער הענד די נשמה הייבט אן צו פילן וועיט ע מינוט, ווען איך טוה ווען נישט די עבירה, דו ווייסט וואס איך וואלט ווען געמאכט א קרוין פארן הייליגן באשעפער מיט דעם וואס איך האלט מיך צוריק, איך וואלט דאך קאמפליט מיין מישן, איז דער רשעים מלאים חרטות איז אויף דעם חלק וואס דו האסט נישט קאמפליט דיין מישן וואס דו וואלסט ווען געקענט זייער גרינג טוהן, און דאס האט גארנישט צו טוהן מיט שכר ועונש, דאס איז די וויי געפיל. און נאכדעם וואס דאס נעמט זיך אלעס צוזאם און מ'שטייט פארן בית דין של מעלה און מ'ווייזט דיר א פיקטשער וואס מ'האט פארלאנגט פון דיר און וואס דו וואלסט ווען געדארפט טון און צו וואס דו וואלסט געקענט צוקומען דעמאלטס איז הכסיל חובק את ידיו ער קלאפט זיך צאם די הענט ואוכל את בשרו און ער האט אזא מין צער אזוי ווי ווען א לעבעדיגער מענטש וואלט זיך געדארפט דא עסן דאס פלייש עס וואלט נישט געווען קיין מציאות ער זאל עס טון, און דאס איז דער מין צער וואס מען קען נישט דורכקומען. יעצט, דער יצר הרע הייסט א מלך זקן וכסיל. דער חפץ חיים איז מסביר אז ער איז גארנישט קיין נאר, נאר אזוי ווי אינדערהיים פלעגט מען רופן א שוסטער, א שניידער, לויט די פאך וואס ער האט געהאט. די זעלבע דער יצר הרע, ער מאכט דיך פאר א נאר, ער איז א מלך זקן וכסיל ער מאכט דיך פאר א נאר, ער איז גארנישט קיין נאר, ער נעמט א מענטש וואס ער האט א מישען פונעם אייבערשטן און ער דארף עס ערלעדיגן, און אן אנדערער קען דיין מישען נישט ערלעדיגן, אין שני מלכים משתמשים בכתר אחת, יעדער איינער האט אן עקסטערן מישען, און ער מאכט דיך פאר א נאר. ער פירט דיך אוועק אזוי ביליג פונעם ריכטיגן טרעק, פון די ריכטיגע שינעס, און דער סוף וועסטו אנקומען צו א מדריגה וואס הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו, דו'סט דיר עסן דאס אייגענע פלייש, און דאס איז נישט נאר אויף יענע וועלט, נאר דא הייבט מען זיך אויך אן צו עסן דאס פלייש, רשעים מלאים חרטה, דו'סט דיר קיינמאל נישט מוחל זיין פאר די מינוט תענוג וואס דו האסט געהאט יעצט. ס'געווען אמאל צייטן. ווען אידן האבן געהאט געוויסע איידיעס, ס'געווען שלעכטע איידיעס, אבער על כל פנים, זיי האבן געהאט א מינינג אין זייער לייף. די אלע איזם'ס, קאמוניזם, ס'האבן אידן געמאכט? סאושליזם, ס'איז א אידישע זאך,
ציוניזם, ס'איז אלץ געווען צרות פאר כלל ישראל, און ס'האט זיך אלץ אויסגעוויזן. אז א איד טאר נישט זיין אינוואלווד אין טרייען צו פארעכטן דעם גוי, זיץ דו און לערן, זיץ דו און דאוון און טו דו וואס מען דארף זיך אויסגעלאזט, דער קאמוניזם האט אפגעפירט מסתם צוואנציג דרייסיג מיליאן אידן וואס מען ווייסט נישט קיין זכר פון זיי, ציוניזם האט אפגעפירט דאס איבריגע, און וויפיל יאר מען האט געבלוטיגט אידן אונטערן נאמען חובבי ציון מיט אנדערע מיני זאכן, ווייל מען האט זיך איינגערעדט אונז ברויך מיר האבן א לאנד. היינט האבן מיר עס אקאמפלישט, מען האמיר אקאמפלישט דעם קאמוניזם, מען האמיר געזען וואס עס האט אויפגעטון, גארנישט, עס האט אונטערגעברענגט תורה און מצוות, מען האמיר אקאמפלישט ציוניזם, מען האמיר אן אייגענע מדינה ליידער, און וואסערע מלחמות דאס ברענגט און וואסערע צרות אויף כלל ישראל, ענד יו עינט סיען נאטינג יעט, עס גייט ערשט יעצט קומען, די אל קאידא האט זיך יעצט ריגרופט און זיי גייען זיין די שטערקסטע כח, און דער רמב"ם לערנט אונז אז אונז זעמער אין גלות ביי די אומה פון מוסלעם. ס'איז אין איגרת השמד. איך וויל נאך רעדן פון דעם רמב"ם, נישט יעצט, אבער איך וויל נאך רעדן זייער אסאך פון דעם. על כל פנים זעמער אין גרויסן גלות אונז דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל ארויסקריכן די אלע זאכן, אבער ווען יענע האבן עס געמאכט האבן זיי געהאט א ציל אין לעבן. דער האט זיך איינגערעדט אזוי וועט זיין בעסער, דער האט זיך איינגערעדט אז מ'וועט האבן א מדינה וועט זיין בעסער. רבותי אונז זעמער היינט אין אזא שפל'ע מצב, ס'זיצן אינגעלייט, מ'קען זיצן און פלוידערן און רעדן און נישט האבן קיין שום גיידענס אין לייף, די אינגערמאן האט נישט קיין פרנסה, ער דארף מאנטאג אינדערפרי פאנטשן א קארט, ער קען גאנץ שבת זיצן און פלוישן און פלאפלען און רעדן, שטותים דברים בטלים, ער האט אין זין דעם מיט יענעם, און דעם האט מען אהער, דעם האט מען אהין, האט מען באליידיגט, דעם האט מען יא באגראבן אינעם אלטן בית החיים און אינעם נייעם בית החיים, און זאליק האט געזאגט און ער איז געקומען און איז געפארן. רבותי דער איז נאו גיידענס אין לייף בכלל פאר די היינטיגע יוגענט, און מען ברענגט אן די צייט, מען פוסטעוועט, אמאל איינער איז געגאנגען מיט זיין ווייב, ער איז אויסגעגאנגען מיט איר. ס'איז א חלק פון שלום בית, ס'איז א חלק פון עונה, כסות נאה, און מיטה נאה, מ'דארף אויסגיין אמאל, דער'ס נאטינג ראנג וויט דעט אויב ס'איז אויסגעהאלטן על פי תורה און ס'איז נישט קיין אישה נידה, היינט קען מען אויסגיין מיט יענעמ'ס ווייב, וואסער א ציל אין לעבן וועט דיר געבן יענעמ'ס ווייב, עסט זי מטמא זיין, עסט אונטערברענגען זי, עסט אונטערברענגען איר מאן, וועט ער נישט טארן מיט איר וואוינען, עסט אונטערברענגען קינדערלעך. וואס זענען אומשולדיג, און דו עסט אונטערברענגען די זעלבע ביי דיר, דיין שטוב אויכעט. דו האסט נאר איין מזל אז דיין ווייב וועט עס טאלערירן, עסטו קענען ווייטער האבן דיין ווייב. דאס אויסגיין, מען גייט, מען זוכט אזאלכע זאכן וואס ס'איז, איט דזשאסט דאזענט איווען מעיק סענס אלטוגעדער. ס'איז נישט קיין תאווה, ס'איז גארנישט. קומט א יונגערמאן אריין אין שול, איך געדענק ווען איך האב נאך געמעגט דאווענען אין גרויסן סאטמארע בית מדרש, איז אין פאליש פלעגן קומען יונגעלייט, אין ראדני סטריט און פון אנפאנג דאווענען, זיי פלעגן נישט קומען אנפאנג דאווענען, זענען געקומען האט מען שוין געהאלטן פאר קריאת התורה, אבער זיי פלעגן קומען און פלאפלען, זיי האבן זיך נישט געשעמט און קיינער איז נישט צוגעגאנגען זיי זאגן, יונגערמאן! ענטפער כאטש יהא שמיה רבא, ווייסטו וואס דאווען נישט, ענטפער יהא שמיה רבא, ווייסט וואס ענטפער נישט יהא שמיה רבא אויך נישט זיץ אין דער, אין בית מדרש כאטש מיט דרך ארץ פארן אייבערשטן קום באווייז דיך מיט דרך ארץ פארן אייבערשטן מען גייט און מען פלאפעלט און מען פלאפעלט און מען רעדט און אלץ ניבול פה מיט מיט לשון הרע'ס און מען האט דעם מען האט יענעם, ס'איז א גאנצע גליק וואס האסטו אז מען האט יענעם דארטן כ'ווייס איינגעזעצט צו וואס אזא ביליגקייט געווארן היינט, ס'האט נישט קיין שום ציל אין לעבן. און אויף דעם וויינט נעבעך שלמה המלך, דאס ס'עט קומען א צייט א כסיל חובק את ידיו, דאס ס'עט ער צאמענקלאפן די הענט ואוכל את בשרו, ס'עט ער אויפעסן דאס אייגענע פלייש. יעצט עט קומען א יונגערמאן און ער'ט זאגן, הער ר' נחום דו מוזט פארשטיין, ס'איז נישט קיין מציאות יעדער זאל זיין אזוי ערליך און אזוי אפגעהיטן, דו מוזט פארשטיין, וויל איך דיר זאגן אויך א ווארט וואס ר' ירוחם שרייבט, ער שרייבט א מורא'דיג ווארט, אויב ס'זאל זיין א מציאות אז דו זאלסט נישט קענען דורכגיין דיינע נסיונות, און ס'זאל טאקע זיין אזוי שווער אז דו וואלסט עס נישט געקענט דורכפירן, וואלט שלמה המלך נישט געקענט זאגן הכסיל חובק את ידו ואוכל את בשרו, ווייל וואס הייסט ואוכל את בשרו? דער מדרש זאגט אז ער מ'ווייזט אים וואס מ'האט געווארט פון אים און ווי גרינג ער וואלט עס ווען געקענט אקאמפלישן אויב ס'איז טאקע אזוי שווער, און דער אייבישטער ווייסט דאך יעדן זיינע נסיונות און די שוועריקייטן, און מ'האט דיר געגעבן נסיונות וואס דו טענה'סט, אז דו האסט עס נישט געקענט דורכמאכן וואלסטו נישט געווען אוכל את בשרו, וואלסטו געזאגט אנטשולדיגט כ'האב נישט געקענט, ס'איז געווען אווער מיי קעפעסיטי. אלא מאי אז שלמה המלך זאגט ואוכל את בשרו ער עט זיך אויפעסן דאס פלייש איז א סימן ער האט יא געקענט, ער האט עס געקענט דורכגיין. און אז א מענטש קען א זאך דורכגיין און ער גייט עס נישט דורך, עסט ער זיך דאס פלייש פארוואס ער האט עס נישט דורכגעגאנגען. יעצט רבותי, ס'קומט יעצט אלול, אויב מ'עט נישט מאכן די ריכטיגע הכנה, עט די ראש השנה זיין א געהעריגער וואכן טאג, אוודאי מ'עט נישט טארן טוהן קיין מלאכה באט איטס גאנא בי א וואכן טאג, ס'עט אדורך גיין די עשרת ימי תשובה, יום כיפור, ס'עט אדורך גיין סוכות, ס'האט זיך אלעס געענדיגט ס'איז דורך, יעצט איז ווייטער א וואכן טאג, ס'גייט זיך אנהייבן א געהעריגער וואכן טאג ווייטער. סאו בעסיקלי דער חודש איז אלול, און אויך די איין און צוואַנציק טאג נאכדעם, דאס איז דרייסיג און נאך די איין און פֿופֿציק טאג, דאס אלעס איז געווען א דשאסט א אזוי ווי א בריק, מ'איז אריבער געפארן, מ'האט אפגעפוסטעוועט און אנגעברענגט די צייט, אן א שום ציל אין לעבן, סתם אפגעפוסטעוועט די צייט, ס'איז געווען אמאל א ראש ישיבה וואס ער איז געפארן מסדר קידושין זיין אין מאנטריאל ביי א חתונה, מען פארט און מען פארט און מען פארט, מען פארט שוין א טאג, נאכדעם פרעגט דער ראש ישיבה, מען וואלט דאך שוין געדארפט דארט זיין? זאגט ער פארן ראש ישיבה, דער דרייווער, בטעות בין איך געפארן אויף ניינטי פייוו סאוט אנשטאטס נארט, איך האב געמאכט א טעות, דערווייל דער חתן ווארט דארטן אונטער די חופה און דער ראש ישיבה איז נישט דא. דער ראש ישיבה רעגט זיך נישט, דער ראש ישיבה זאגט, גוט געפארן אבער שלעכט געפארן אבער די צייט ניט געפאטערט. אויפן וועג האט ער אריינגעקוקט אין א ספר, און דער גאנצער וועג איז ער געווען עוסק צו זיין צו פירן א חתן און א כלה אונטער די חופה, וואס דאס איז פון די גרעסטע זאכן וואס איז דא אויף די וועלט. אבי קיין צייט נישט געפאטערט, ביי אונז פאטערט מען צייט, און מען פארט און מען קומט און מען טוט אזאלכע מין עבירות וואס דאזנט איווען מעיק סענס ענימאר. א יענעמס ווייב. כאפן א יונגל, א יונגל מאכן משכב זכר, טוסט דיך וויי פארן יונגל, די ברעכסט און די נעמסט אים אויך אוועק פון אידישן וועג, און דאס יונגל דארף דאך האבן א טשענס, ער איז געקומען אויף די וועלט, לעט הים סטארט ליווינג. ס'האט שוין נישט, איט דאזענט איווען מעיק סענס ענימאר, איז אז ס'קומט יעצט אזא גרויסער חודש אלול, רבותי לאמיר מאכן א הכנה, לאמיר נישט זיין נאכדעם אוכל את בשרו, לאמיר דאס נישט טון, לאמיר זיך נישט דארפן עסן די אויערן, מען דארף מאכן הכנה מיט לימוד התורה, ס'איז געווארן יעצט לענגער די נעכט, זומער זענען לענגער די טעג, ווייל די טאג בארגט פונעם נאכט, ווינטער בארגט די נאכט פונעם טאג, לאמיר אנהייבן זיך צו נעמען אין די הענט אריין, צוריק גיין צו לימוד התורה בהתמדה. צוריקגיין צו אלע ערליכע זאכן, צו אלע אידישע מנהגים ווי עס דארף צו זיין, צוריקגיין צו האלטן טהרת המשפחה, אבאכט געבן אויף אלעם וואס עס שטייט אין סימן קוף צדיק ה, הלכות נגיעות, קירוב, נישט אויספארן אויף א פלוג, מען פארט מיט די קאר ווען זי איז א אישה נידה, מען פארט סתם לוסטרייזן, דאס איז קעגן די הלכה. ס'איז דא א מחלוקת צו זי מעג זיצן אין די פראנט סיט צו נישט, אויף דעם איז דא אזאלעכע וואס זיי האלטן אז זי טאר נישט, ווייל ווען מען פארט אינמיטן קען מען געבן א באמפ אריין איינער אין צווייטן, און מען רעדט דא פון א לאו שיש בו כרת, צו זי מוז זיצן אין די בעק צו נישט, אויף דעם עט שוין זיין רבנים וואס זיי זאגן אזוי און וואס זיי זאגן אזוי, ס'דא וואס זיי זאגן אז ס'דא א באקעט סיט, א ברייטע קאר. איז יא מותר? איך גיי נישט אריין יעצט אין די הלכה, איך געדענק אין אונזער דזשענערעישן האט קיינמאל א פרוי נישט געזעסן פארנט ווען ס'איז געווען נישט ריין, אבער מיט די היינטיגע אינגעלייט, גיי רעד מיט זיי. אבער אויסצופארן אויף אן אויספלוג, מ'פארט אויף מאנטריאל צו מ'פארט אביסל אויס אביסל, דאס איז אסור על פי הלכה אן קיין שום חולק, אונז דארפן זיך אנהייבן צוריק צו נעמען אין די הענט אריין, מ'דארף אנהייבן צוריק מסדר זיין און מזרז זיין זיך, צו דאווענען מיט א מנין, נישט מען געט א דריי אינדערהיים דרייט מען אן די תפילין, מען זאגט קריאת שמע מען לויפט ווייטער, מנחה מעריב זאל נישט זיין נעגלעקטעד, איך האב פאר א יאר געמאכט און פאר צוויי יאר א מישען וועגן דאווענען מנחה, עטס ווייסט אז פופציג פראצענט פון די מענטשען וואס איך האב גערעדט מיט זאגן איים סארי איך דאווען טאקע נישט יארן קיין מנחה ווייל ס'איז די קורצע ווינטער, און מען האלט אינמיטן דער ארבעט, ביי לאנטש האב איך קוים צוואנציג מינוט, דארף איך עסן מיין סענדוויטש, איך בין דאך פארן, כביכול פארן אייבערשטן, אזוי זאגט דער נביא, פארוואס ס'איז געווען א חרבן בית המקדש? ווייל אותי השלכת אחר גוך. אייבערשטן האסטו געשטעלט נאכדעם, נאך דיין גוף, קודם האסטו דיין גוף געזען זאל האבן אלע תענוגים מיט אלע פלעזשערס, און נאכדעם איז געקומען דער אייבערשטער, איז אז כ'האב צוואנציג מינוט צייט צו עסן, אדער צוואנציג מינוט צייט צו דאווענען מנחה, איז נעמסטו א מאכסטו דיר א חשבון אז דו ביסט פאר כביכול חס ושלום פארן אייבערשטן, און דאס איז וואס דא גייט פאר, רבותי מען מוז זיך נעמען אין די הענט אריין. און אויך די בחורים אין די ישיבה, אין די אלע ליטווישע ישיבות ווערט יעצט צוריק ראש חודש אלול דער נייער זמן ביז נאך יום כיפור, מען דארף זיך אנהייבן צו נעמען אין די הענט אריין, ס'איז געווען זומער, מ'איז געווען אביסל צולאזט, ארייט ברוך השם ס'איז געווען א הערליכער זומער, און ווען יענע פעדעפיילס און יענע פון די זאכן נאר געווען איינער וואס אונז ווייס מיר וואן דעט ווי נאו וואס האט געטאטשט א קינד אין א קעמפ אין קעמפ דארע און ער האט באצאלט א פרייז ער גייט זיצן אדער דען דעט איז געווארן סעיף אבער על כל פנים דאס מיינט נאך נישט אז ס'איז נישט געווען בחורים צווישן זיך וואס האבן געטוהן וואס מ'טאר נישט וואס זיי זענען אין קאנסענט קאנסענט פארן גוי אבער נישט פארן אייבערשטן. אונז זעמיר מושבע ועומד מהר סיני, מען דארף זיך נעמען אין די הענט אריין, מען דארף אנהייבן צו לערנען פלייסיג, מען דארף אויף זיך מקבל זיין דעם עול תורה, און אין די אנדערע ישיבות וואס ס'ווערט ערשט יעצט בין הזמנים, דארף מען וואטשן אז מען זאל זיך אויפפירן ווי ס'דארף צו זיין, ווי זאגט דער של"ה הקדוש, דער נאמען בין הזמנים לא יזכר ולא ישמע על פיך, אזוי זאגט ער. אין מסכת שביעית, און ס'איז מורא'דיג, ס'קומט א בין הזמנים און ס'וועט זיין פרי פאר אל, הפקר, בחורים זיך דרייען אין די גאס, מיידלעכים גייען שאפינג, לכבוד יום טוב, עסן, מיט קליידונג, מיט אלעם, און די בחורים זיך דרייען אין די גאס, די גדר הצניעות דארף מען היטן, ס'איז אמער אזא מנהג, אונזערע גדר הצניעות ווערט געהיטן פון איין זאך, היינט שטעלן מיר ארויס גרויסע צעטלעך, קיין קיין קליידער און פארטיג. ס'שטייט ביי אלול שטייט.

איך! דו זאג דאס רבנים מיט ארויסשטעלן גרויסע צעטלעך, ווי ס'איז מורא'דיג, געפאצטע קליידער, געפלאצטע קליידער, די קליידער, צוויי פיסעס, וואן פיס. וועיט א מינוט, דאס איז וואס די מיידל האט מיטן אייבערשטן, וואס האסטו מיטן אייבערשטן? ווי ביסטו? ווען אר יו גאנא סטרעיטן אוט? דאס זאגט די ר דרש די ר דורשי רשומות זאגן אני לדודי, דו דארפסט וויסן וואס איך האב מיטן הייליגן באשעפער, ווי שטיי איך מיטן הייליגן באשעפער, נישט ווי שטייען די געפאצטע קליידער, אוודאי יעדער איד דארף אבאכט געבן ביי זיך אין שטוב אלעס איז אמת, אבער נישט דאס. איז וואס וועט דיך צוברענגען צו א העכערקייט, זאלסט דיך קענען מדבק זיין צום בורא כל עולמים אין אזא הייליגן חודש ווי דער אייבערשטער קוקט ארויס אויף אונזער תשובה. שטעל דיר פאר, דער אייבערשטער קוקט ארויס און ער ווארט אויף אונזער תשובה, און אונז זעמיר ביזי מיט שטותים און מיט נארישקייטן.
יעצט דער הייליגער בעל התניא רופט אן דעם חודש אלול המלך בשדה, א באקאנטער משל פונעם הייליגן בעל התניא, דער בעל התניא זאגט אז ס'איז דא א פאלאץ ווי דער קעניג איז זייער שווער צוצוקומען, ס'גייט אדער אלול גייט דער אייבערשטער ארויס אין די פעלדער און ער זוכט ווער ס'וויל. צוקומען צו אים נאנט און ער וויל אים מקרב זיין. דאס הייסט דער משל פון א מלך בשדה. זאגט דער בעל התניא מען זאל אריינכאפן ווייל ס'איז גרינג צוצוקומען. יעצט באמת. כ'וויל צולייגן אביסל א טיפקייט אין דעם הייליגן תניא'ס משל, ווייל בפשטות וויאזוי דער תניא מאכט דעם משל איז עס ממש נישט צו פארשטיין. ס'הייסט די תניא וויל אונז לערנען אז ווען דער קעניג גייט אין פעלד גייט ער אליינס און יעדער קען צולויפן צו אים. וויאזוי קען דאס ארבעטן? ווייסט וואס וואלט געווען? איינער וואלט געכאפט א גאן און געשאסן דעם קעניג. דער קעניג ווען ער גייט אין פעלד האט ער נישט זיינע טויזענטער משרתים מיט מיליטער מיט יועצים משרתים? וואסארא מין משל איז דאס? נאכדעם דארף מען פארשטיין נאך א זאך. דער תניא זאגט אז דער מלך איז אין פעלד יעצט אין אלול. דאס הייסט אין אין תשרי איז ער נישט אין פעלד, און אין חשון איז ער נישט אין פעלד, ס'איז דאך מלא כל הארץ כבודו, כסדר. דאס הייסט יעצט איז ער אין פעלד. און ווען ס'איז תשרי זיצט ער דען נישט אין פעלד? איז ער דען נישט מלא כל הארץ כבודו? איך וויל צולייגן א שטיקל טיפקייט מען זאל פארשטיין וואס דער בעל התניא וויל דא ארויסברענגען מיט די משל. יא, דער אמת איז אז דער אייבערשטער איז מלא כל הארץ כבודו, און סיי חודש אב, חודש אלול, חודש תשרי, חודש ירח האיתנים, וואס א מענטש איז שטארק, אייביג איז דער אייבישטער מלא כל הארץ כבודו. נאר וואס, איך וויל ענק פארציילן א מעשה פונעם הייליגן בעלזער רב רבי אהרעלע, וויאזוי ער, וויאזוי מ'האט אים ארויסגעכאפט פון באכניע געטא. רבי אהרעלע איז דארט געווען, דער קדוש אהרן האט זיך געמוזט אפשערן די בארד, ער האט זיך אנגעטון כלי גולה, ס'איז געווען שמיני עצרת, שטאט צו גיין טאנצן די הקפות, האט ער געזאגט דעם פסוק פונעם נביא כלי גולה עשי לך, און ער האט זיך אנגעטון וואכנדיגע קליידער, און מ'איז נעבעך געגאנגען אויף באכניע אין געטא. ס'איז געווען וואוילע אידן וואס האבן אנגעהויבן צו עסק'ן אז דער הייליגער בעלזער רב זאל באפרייט ווערן. ס'איז א מעשה זייער א לאנגע אריכות, וואס נישט דאס איז דער מכוון פון די גאנצע זאך, מ'האט. צאמגענומען פינף הונדערט טויזנט קראנען איך ווייס וועלעכע געלטער דאס איז געווען און מ'האט ערלעדיגט ביי די דייטשן אז מ'זאל געבן א קאר פון דריי מענטשן מ'זאל דעמאלטס באפרייען דאס דער בעלזער רב מיטן בילגורייער רב דעם היינטיגן בעלזער רב'ס טאטן און מ'האט עס געגעבן פאר פאר נאך איינעם, און ס'האט זיך אריינגעזעצט א צווייטער, בקיצור, ס'איז נישט וויכטיג יעצט די זאך. דער הייליגער בעלזער רב האט אנגעהויבן באפרייט צו ווערן, ער איז ארויסגעפארן ביי די פוילישע גרעניץ, האט נישט געוואלט אריינלאזן ביי די אונגערישע גרעניץ, ס'איז ארויסגעקומען דריי גרויסע אפיצירן, און נאכדעם האט מען זיי דורכגעלאזט, האט רבי אהרעלע געזאגט, זעסט די דריי אפיצירן, דאס איז געווען מיינע דריי זיידעס, אונזערע דריי זיידעס, ס'איז געזעסן דארטן דער בילגורייער רב אויך, האט ער געזאגט, דאס איז געווען. רבי שלום'קע בעלזער, מיט רבי שיעלע בעלזער, מיט רבי ישכר דוב. דריי בעלזער רבנים. דאס איז גארנישט געווען קיין זשענדארן. דער בעלזער רב איז אים געגאנגען אין לעבן ער זאל באפרייט ווערן פון די רשעים. כל פנים, ענדליך מ'האט זיי דורכגעלאזט און איז אנגעקומען קודם אויף מונקאטש. מונקאטש איז געווען די באוויסטע שטאט ווי דער דייטש איז געבליבן שטיין. און ער האט זיך נישט גערוקט א גאנצן ווינטער. קיינער ווייסט נישט פארוואס מ'האט שוין פראבירט אלע מאטעמאטישענס מיט אלע פאליטישענס, יעדער האט שוין פראבירט אויסצופיגערן וואס עפעס האט זיך דער רוס אפגעשטעלט ביי די גרעניץ צווישן פוילן און אונגערן דארטן ביי מונקאטש, ווייל דעמאלטס האט עס געהערט פאר טשעכן. וואס איז ער נישט גראד אריינגעגאנגען אים געווען אזוי גרינג איינצונעמען די דייטשן וואס זענען געווען אין אונגערן, אזוי גרינג ווי ער האט איינגענומען גאנץ יוראפ, ער איז געפארן ווי א שנעל צוג, וואס האט ער דארט געווארט, אבער אונז זעמער דאך אידן בני מאמינים, אונז ווייס מיר, ס'איז געווען נעבעך א גזירה אויף די אונגערישע אידן אויכעט, און ממילא האט ער דארט געווארט א גאנצן ווינטער תש"ד, און דעמאלטס האט מען נעבעך אויסגעהארגעט די אלע אונגערישע אידן, און נאכדעם ווען מ'האט זיי שוין אלע אויסגעהארגעט, איז שוין געווען. שביעות צייט האבן זיי אלע יארצייט, דעמאלטס האט זיך דער רוס גענומען וואקן ער האט עס איינגענומען אזוי ווי מען נעמט ארויס כמושך נימא מחלבא, ווי מען נעמט ארויס א פאדעם פון מילך, ווען ער טוט עס מיט א יאר פריער וואלטן רוב אונגערישע אידן נאך געבליבן לעבן, נאר אז ס'איז דא נעבעך א גזירה פון הימל מיטן אייבערשטן קען מען זיך אונז נישט קריגן, עניוועי אונז זעמער עס מקבל באהבה, מען הערט מיר נאך דעם אחד פון ר' עקיבא'ן, מען ווייסט די אידן זענען געגאנגען אויף קידוש השם, יעצט זענען זיי געשטאנען דארט ביי די גרעניץ, ביי מונקאטש, בעלזער רב איז דורכגעפארן די גרעניץ, האט מען געוואלט ער זאל זיך קודם אפרוען, קודם איז דאך ער שוין כמעט ווי ניצול געווארן, נאכנישט אינגאנצן, אבער על כל פנים איז דאך שוין ארויס פון באכנער לאגער, און ער איז שוין ארויס פון די דייטשנ'ס הענט אין פוילן, זיי האבן געזוכט דעם בעלזער רב אין באכנער לאגער, נאר בעלזער רב האט נישט געהאט קיין בארד און קיינער האט נישט געוויזן געוויזן אז דאס איז בעלזער רב, זעט אויס אז די סאטמארע זענען נישט דארט געווען, די אזיאטישע חיות אין ווילימסבורג וואלטן גראד געזאגט אז דאס איז ער, א באנדע מוסרים, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. למעשה אבער האט מען געבעטן א איד וואס ער פלעגט פארן אויף בעלזא אלע יארן אז ער זאל אריינלאזן דעם בעלזער רב אין מונקאטש צושטעלן ווי ער וועט איינשטיין אין בודאפעסט, למעשה דער בעלזער רב דער איד האט נישט געוואלט אריינעמען דעם בעלזער רב ווייל קודם איז ער געגאנגען אן א בארד ער האט אים נישט דערקענט און נאכדעם איז געווען נאך אזוי אז. מען האט מורא געהאט אריינצונעמען א מענטש ווייל מען האט נישט געוואוסט ווער ער איז, צו ער איז א שפיאן צו נישט, קומט א איד פון פוילן אריבער א גרעניץ, איז דער, די רוסן שטייען דאך דארט ביי די גרעניץ, אזוי איז ער אריבער, ס'איז נישט וויכטיג, האט דער איד געזאגט פארן בעלזער רב, איך פאר אלע יארן ראש השנה און יום כיפור אויף בעלז, לייגטס מיר אראפ דעם לדוד מזמור, זעט אויס אז איך קען נישט דעם נוסח, נאר זעט אויס אז דעם לדוד מזמור האבן די בעלזער רבנים געזאגט, נישט דער בעל תפילה, נאר די רבנים, אדער קען זיין זיי האבן געדאווענט פארן עמוד מעריב אויך, איך ווייס. האט דער הייליגער בעלזער רב אנגעהויבן צו זאגן דעם לדוד מזמור, ווען ער האט געזאגט לדוד מזמור לשם הארץ ומלואה האט דער איד געזאגט איר זענט בעלזער רב איך דערקען אייך, יא איר זענט בעלזער רב. ווען ער האט געזאגט לשם הארץ ומלואה האט ער א ציטער געטאן, עניוועי, און דער איד האט אים אריינגעלאזט, און ער האט אים אריינגעלאזט, און ער איז דארט געווען איבער נאכט, און מען האט ערלעדיגט, מיט טעלעגראמען פלעגט עס גיין דעמאלטס, מיט א דעפעשע האט עס געהייסן, אז בעלזער רב קומט, און מען זאל אים מאכן א קוואטיר אין בודאפעסט. און אזוי איז געווען. בעלזער רב איז געזעסן אין בודאפעסט א שטיקל צייט, נישט צו לאנג, און דער בעלזער רב האט דעמאלטס געזאגט, האט ער ארויסגעלאזט א נאום השם, אז ווער עס וועט אים געבן העלפט פונעם פארמעגן, זאגט ער אים צו ער וועט בלייבן לעבן. מיר האט דערציילט א איד, ר' בנימין זאב זוסמאן, דער גבאי פון טאהשער רבי'ן, אז. ער איז געווען דעמאלטס ביי בעלזער רב, ער האט זיך געדרייט דארטן, ער האט עס געהערט פון בעלזער רב אליין, האט ער געזאגט פארן בעלזער רב, איך גיב דיר מיין גאנץ פארמעגן אז מיין ווייב זאל אויך בלייבן לעבן, און אזוי איז ער געבליבן לעבן, און שפרה כהנא איז געבליבן לעבן, און נאך אפאר קינדער איז אויך געווען דארטן, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג די מעשה, די עיקר איז אז דער בעלזער רב איז געפארן, נאכדעם פון דארטן האט מען אים פארשאפט א בילעט אויף בולגאריע, געפארן מיט א באן, און פון בולגאריע איז ער צוגעפארן צום וואסער אין טערקי, און. אה, און ער זעט, איך מיין, איך ווייס פונקטליך, איך מיין פון טערקיי איז ער אריבערגעשווימען דעם ים אויף ארץ ישראל און איז אנגעקומען אויף סיריע. ווען דער בעלזער רב איז אדורכגעפארן די בולגארישע גרעניץ האט ער געזאגט פאר די גבאים, אונז זעמער ניצול געווארן פון די פון די נעגל פונעם סמך מם, מ'האמער זיך ארויסגעכאפט פון די אונטער די נעגל פונעם סמך מם. דער בעלזער רב האט געוואוסט אז היטלער איז געווען די סמך מם, זיי דערציילן א מעשה, אז ווען היטלער האט געווינען אין ניינטין טוירטי טרי האט אים בעלזער רב געזאגט פארן גבאי קום איך וויל ער האט געוואוינט אין בעלז איך וויל יעצט גיין פארן דארטן אין בערלין ווי דער בעלז ווי דער היטלער וואוינט איך וויל קעגן איבער פון ווי ער וואוינט זאלסטו מיר דינגען אן אפארטמענט געדינגען בעלזער רב מען האט אים אנגעקוקט נעבעך נעבעך ווי די סאטמארער האבן געזאגט ער ווייסט נעבעך נישט וואס טוט זיך מיט זיך דארפסטו גיין אויף בערלין. נעמען א דירה קעגן איבער אים, למעשה ער געווען דארט איבערנאכט, דעם אנדערן אינדערפרי האט ער געזאגט פאר די גבאים ס'איז נגזר א גזירה מען קען שוין גארנישט טוהן, בעלזער רב האט געוואלט ממתיק זיין וואס די דינים וואס מען האט דאך געזעהן וואס דא גייט געשעהן, עניוועי למעשה לאמיר צוריק קומען צו די מעשה וואס כ'האב אנגעהויבן צו פארציילן, דער איד האט געזעהן בעלזער רב אן א בארד און ער האט געזאגט איך גלייב נישט ער איז בעלזער רב, ער האט אים נישט דערקענט ביז ער האט געזאגט דעם לדוד מזמור, שפעטער ווען בעלזער רב איז געזעסן אין ירושלים ברומו של עולם אדער. פאר די קריג ווען ער איז געזעסן ברומו של עולם אין בעלז האט יעדער איד געוואלט צוקומען צום בעלזער רב, ס'איז געווען א זכיה מ'זאל קענען צוקומען אין בעלזער רב'ס הויף, ווען ער איז געלאפן אין גלות אן א בארד האט דער איד געזאגט איך גלייב דיר נישט, און ס'איז ביי אים נישט געווען אזא כבוד ער האט מורא געהאט אים אריינצולאזן. דער הייליגער באשעפער גיט אונז א גאנץ יאר צייט אונז זאל מיר קענען טון זיין רצון, דאווענען, לערנען, אויפברענגען קינדערלעך, און ער זיצט און ווארט, ס'קומט סוף יאר, שטעל דיר פאר ווי אזוי אונז זעהמיר אויס, פארשמירט פון אלע זייטן. אז אונז זעמער פארשמירט איז כביכול אויך פארשמירט, ווייל די שיינקייט פונעם הייליגן באשעפער איז אז אונז האמיר זיך מוסר נפש געווען פארן, מ'האמיר זיך איינגעהאלטן תאוות פארן, מ'האמיר געטוהן זיין רצון, טאמער האמיר עס נישט געטוהן איז אונז זעמער אנגעשמירט מיט חטאים, און אזוי איז דער אייבערשטער אויך כביכול אנגעשמירט, די מלאכים זיצן טשעפען אים אין הימל, הא, דאס איז דיין פאלק, וואס? זיי האבן דיך נישט געפאלגט, ווידער דורכגעפאלן. ווידער גע'גנב'עט, ווידער גערעדט לצנות, ווידער געוואוינט מיט אן אשת איש, ווידער געמאכט משכב זכר, ווידער געזינדיגט מיט עריות. יעצט, דאס איז וואס דער תניא איז מסביר, דער מלך איז בשדה, נישט אז ער איז אין פעלד, ער איז מלא כל הארץ כבודו, דער מלך זעט אויס ווי דער בעלזער רב כביכול, וואס ער לויפט ארום נעבעך אן די בארד, און בעט זיך ביי א חסיד, לאז מיך אריין איבער נאכט, איך בין ניצול געווארן פון טויט, איך מוז קומען צו מיר. און דער איד זאגט איך גלייב דיר נישט, דער איד זאגט זאג מיר להשם הארץ ומלואה, די זעלבע אזוי זעט אויס דער אייבישטער סוף יאר, דאס איז וואס דער תניא מיינט צו זאגן מלך בשדה, הא ער איז דער מלך מלכי המלכים נאר ער איז אנגעשמירט, זיין קרוין איז אראפגענומען כביכול, די בריליאנטן און דיימאנטן זענען שוין אנגעשמירט פול מיט דאסט און מען דארף דאס אפקלינען, סא ווען דער מלך איז בשדה איז זייער גרינג צוצוקומען ווייל כביכול איז. עמו אנכי בצרה, דער אייבערשטער ליידט מיט און דער אייבערשטער בעט זיך ביי אונז, קינד טייערע, העלף מיר אויך צו, נעם מיין קרוין און גלאנץ עס אויס, נעם די שטיינדעלעך וואס זיי בלישטשען נישט און וואש זיי שיין אפ מיט אפאר טרערן און מיט מצות און מעשים טובים. דאס מיינט דער תניא צו זאגן המלך בשדה. דער מלך זעט אויס ווי ער לויפט נעבעך ארום און ער טרעפט זיך נישט קיין פלאץ, און ער איז צעבראכן און צעשלאגן. כביכול, מען טאר דאס נישט זאגן, אבער אזוי זעט עס אויס. און דעמאלס זאגט דער אייבערשטער, קום אינאיינעם, לאמיר עס אינאיינעם פאררעכטן. דו וועסט פאררעכטן מיט מצות ומעשים טובים, און מיט די טרערן וועל איך אפוואשן דעם שיינעם קרוין און די שמוץ דערפון, און עס וועט ווערן מיין מלוכה. אזוי ווי ס'שטייט ביים דאווענען ראש השנה, ותמלוך אתה הוא השם אלוקינו מהרה לבדך על כל מעשיך, ס'וועט זיין גלה כבוד מלכותך עלינו ומהרה. והופע ונשא עלינו לעיני כל חי. דאס מיינט דער תניא צו זאגן. אוודאי ווען ס'איז געווען ירושלים בתפארתה איז יעדער איד געגאנגען מיט א הויעכן קאפ. אוודאי ווען בעלזער רב האט געלעבט אין בעלז און ער האט געלעבט אין ארץ ישראל נאכדעם אין ירושלים איז יעדער געוואוסט דאס הייליגקייט פון בעלזער רב. אבער ווען ער איז ארומגעלאפן נעבעך בשדה, ער איז אליין געלאפן פ ו צו דערכאפן זיך זיין לעבן, און דער אייבערשטער כביכול ווען ער לויפט ארום נעבעך, ער קוקט ארויס. כ'האב אזא פאלק, א הייליג פאלק, און קוק וויאזוי זיי האבן אנגעפירט א גאנץ יאר. וועגן דעם אין אלול איז דער מלך בשדה. ווייל דעמאלס לאזט זיך אויס די אקאונטינג, די פיינעל פון א גאנץ יאר, די דעי אוו אקאונטינג הייבט זיך אן ראש השנה, איז אלול איז די ענדע פון די אקאונטינג דעי, און אזוי ווי ס'שטייט אין די ספרים אז פון ח"י אלול איז יעדן טאג איז מען מתקן א חודש, ס'איז פון ח"י אלול ביז ביז ראש השנה איז דא צוועלף טעג יום לשנה, און אנדערע ספרים זאגן אז די לעצטע זיבן טעג איז מען מתקן יעדע תפילה וואס מ'האט נישט געדאווענט בכוונה א גאנץ יאר, פארשטייט זיך תפילות וואס מ'האט בכלל נישט געדאווענט קען מען נישט מתקן. זיין. ווען איינער האט א קאר קען ער האבן א פלעט טייער. טאמער האט ער נישט קיין קאר קען זיין קאר נישט האבן א פלעט טייער ווייל ער האט נישט קיין קאר. אויף דעם דארף מען עבר על מצות עשה לא זז עד שמוחלין לו. מען דארף איבערבעטן דעם אייבערשטן זאגן ס'וועט מער נישט געשען. כ'האב יעצט געליינט פון ראדישיצער איז דא זייער א מורא'דיגע מעשה א איד איז געווארן א יורד א גרויסער מיליאנער איז געווארן א יורד. קומען וויינען צום הייליגן ראדישיצער פרעגט אים דער ראדישיצער דו זאגסט תחנון זאגט ער ניין. זאגט ער, דער תחנון האט דיך אומגעברענגט, האבן דיר צוגענומען די פרנסה, זאלסט דיך אונטערנעמען פון היינט און להלן זאלסטו זאגן תחנון יעדן טאג, נישט זוכן היתרים, א חתן, דער קומט אריין, יענער קומט אריין, אוודאי ביחיד טאר מען נישט זאגן, נאר בציבור, אבער מען איז זיך מיקל מיט אסאך זאכן וואס איז שוין די הייליגסטע פונעם פון כלל ישראל איז מען מיקל אויפן נידריגסטן אופן, יעדער אפילו רבנים, אה, מ'האט געזעהט א שטריימל הענגט, דא א איד וואס האט פארגעסן דעם שטריימל אין בית מדרש און ס'הענגט א גאנצע וואך, זאגט מען אה ס'איז זיכער דא א חתן. עניוועי, איז דאס איז דער ענין פונעם מלך בשדה, דער אייבישטער איז נישט ווי מען זאגט אויף זיין שיינעם גלאנץ פון מלוך על כל העולם כולו, דעמאלטס איז א צייט צוצוקומען צום אייבישטן ווייל דעמאלטס וועט דער אייבישטער דיך אננעמען מיט צוויי הענט, כ'געדענק די לעצטע תורה וואס אונזער הייליגער רבי האט געזאגט די דברי יואל, כ'מיין אז דאס איז די לעצטע תורה, האט דער רבי געזאגט, ס'איז דא א מדרש תהלים. ווי מדרש תהלים זאגט, ס'איז געווען א קעניג, ס'האט געמאכט א גרויסע סעודה, און קיינער נישט געקומען, און מ'ווארט נאך א שעה, נאך א שעה, נאך א שעה, קיינער קומט נישט. ס'איז געקומען שוין פארנאכט, דער קעניג איז געווארן מורא'דיג פארשעמט, ער מאכט אזא שיינע גרויסע סעודה, קיינער קומט נישט, ס'איז געווען ממש א חורבן, ענדליך טרעפט מען דארט עפעס א מענטש גייט דורך, ער איז בכלל נישט געגאנגען צו די סעודה, נישט געווען אנגעטון זויבער, גארנישט, רופט אים דער קעניג אריין, קום אריין און עס עפעס, איך זאל נישט פארשעמט בלייבן. ווייל איך בין אזוי פארשעמט קיינער פון די מלוכה איז נישט געקומען צו מיין סעודה, און דער קעניג זאגט אים עס עס אפילו ביסט נישט אנגעטון זויבער עס ס'איז נישט געפערליך, זאגט ער איך וועל דיר נאך מכיר טובה זיין אז דו וועסט אריינקומען און דו וועסט עסן, ווייל ווען נישט בלייב איך אינגאנצן פארשעמט. טיפער משל, דאס האט דער רבי געזאגט פון מדרש תהלים, ווער ס'געדענקט די לעצטע תורה דעמאלטס פארן סטראוק. ס'איז פאר ער איז געפארן אויף פלארידע דאכט זיך מ'איז געווען קליינע יונגלעך איך געדענק נישט אבער די יודעי דבר ווייסן ס'איז מסתם געדרוקט. דער אייבישטער איז יעצט בשדה, ער קוקט אן וויאזוי מ'האט זיך אפגעפירט א גאנץ יאהר, ער זיצט נעבעך אין פעלד, ער איז צוקלאפט און צושלאגן אז אונז טו מיר יעצט תשובה טוהן אין דעם אלול, איז נישט נאר וואס אונז וואש מיר זיך אפ פון אונזערע זינד, כביכול אונז העלף מיר דעם אייבערשטן ער זאל קענען ווייטער אנהאלטן מיט זיין מלוכה, ער זאל נישט זיין א מלך עלוב, נאך מכיר טובה זיין נאך אזא שווערן יאר וואס אונז דורכגעגאנגען, און אז אונז זיץ מיר און אונז בעט מיר און אונז לויב מיר אים, און אונז דאנקט מיר אים פאר אלעם וואס ער האט געטוהן, דאס איז די טיפקייט פון די מלך בשדה, נישט סתם דער קעניג איז אין פעלד מען קען צוקומען, מען קען נישט צוקומען צום אייבערשטן אויב מען מאכט נישט די ריכטיגע הכנה, נישט אלול און נישט א גאנץ יאר, און אויב מען מאכט די ריכטיגע הכנה קען מען אייביג צוקומען. קרוב השם לכל קוראיו, אויב מען מאכט די ריכטיגע הכנה איז יעדן.

ס'איז דא אין הימל איז דא אלעס טוב, דער אייבערשטער איז טוב, א טוב ומטיב, און דער אייבערשטער לאזט אראפ געוויסע ניצוצים, און די ניצוצים זענען א חלק פון נובלות עליונה וואס איז אראפגעקומען צו צו מחיה זיין דיין נשמה, ס'שטייט אין אר"י הקדוש כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, דער של"ה הקדוש ברענגט עס צו, כי על מוצא דבר השם יחיה האדם זאגט ער, נישט די פיזיקעל ברויט וואס דו עסט דאס מאכט דיך אז זאלסט האבן א חיות, אבער ווי קען די ברויט וואס דאס איז גשמיות געבן חיות פאר דיין נשמה, זאגט ער נאר דא די מוצא פי השם וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אז ס'זאל וואקסן דאס געבט חיות פאר דיין נשמה, די ברויט די פיזיקעל ברויט געבט פאר דעם גוף חיות אבער. דער ניצוץ וואס דער אייבערשטער האט געזאגט ס'זאל וואקסן, דאס געבט פאר די נשמה חיות, זאגט ער כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, נישט נאר אויף דעם שטיקל ברויט לעבט דער מענטש, ווייל דאס געבט נאר חיות פאר'ן גוף, כל מוצא פי השם יחיה האדם, ווייל דאס געבט חיות פאר די נשמה. אזוי שטייט אויכעט פון בעל שם הקדוש, רעבים גם צמאים נפשם בהם, תתעטף, וועגן דעם איז א מענטש הונגעריג און דארשטעריג אז די חלק הניצוץ וואס ער דארף מעלה זיין זאל צוקומען צו אים און ער עט עס עסן און עט מאכן אויף דעם א ברכה און א נאך ברכה אדער וואשן זיך און בענטשן ממילא עט די זאך דער ניצוץ האבן אן עליה סאו דאס שטייט פון יסוד ושורש העבודה די זיסקייט פון יעדן פרוכט די זיסקייט פון יעדן מאכל. דאס וואס דו האסט ליב די מאכל, דאס איז ווייל ס'האט אין זיך א חלק, א ניצוץ וואס איז אראפגעקומען פון הימל, נובלת, ס'איז אראפגעפאלן. קומט אויס לפי זה די גרעסטער תענוג וואס א מענטש האט, די גרעסטע תענוגים, דאס איז ניצוצים הקדושים וואס דאס איז אראפגעפאלן פון הימל, פון גן עדן. איז ער מסביר דער יסוד ושורש העבודה אז ווען מען מאכט די ברכה ברענגט מען דעם ניצוץ צוריק אויפן פלאץ, און ווען מען מאכט די נאך ברכה האט עס די סיי די פאר ברכה סיי די נאך ברכה מאכט ס'זאל האבן אן עליה אויפן פלאץ פון ווי ס'איז געקומען כדי ס'זאל האבן א תיקון. קומט יעצט אויס פון דעם דאס גאנצע גשמיות וואס אונז אינדזשוי מיר, אונזער אינדזשוימענט בעיסיקלי איז ניצוצים הקדושים וואס זענען אראפגעפאלן און אונז דארף מען דאס מעלה זיין. מען דערציילט א מעשה אז רבי הערשעלע זידיטשויבער האט געהאט א ברודער ער האט געהייסן רבי משה סאמבער. איז איינמאל געקומען וויזיטן רבי הערשעלע זידיטשויבער און ער האט און ער האט פארברענגט מיט אים אפאר טעג. איין טאג איז ער עפעס געגאנגען אין שול אליינס אינדערפרי און ער האט זיך עפעס פארבלאנדזשעט און ער איז געגאנגען נישט אין די איידעלע חלק פון די שטאט אזוי ווי ס'איז אלץ געווען אזא שמוציג פלאץ זונות מסתמא מיט אנדערע גוים האבן געהוליעט דארטן, בקיצור ער גייט דארטן אין די שטאט און ער איז אנגעקומען אין בית מדרש ווייל ער האט נישט געוויסט ער האט נישט אויסגעקענט זיך גוט אין די שטאט ווייל ער איז געווען א גאסט ביים ברודער רבק שיל און ער האט געפילט עפעס אזא מין הארה אזא הויעכקייט און א נאנטקייט צום אייבערשטן, ער געווען עפעס ממש דאס דאווענען איז געווען ס'איז געגאנגען זייער גוט אין וועג אהיים פרעגט ער קומט אריין צו ר' הערשל און דערציילט אים די מעשה זאגט אים ר' הערשעלע ווייל דו ביסט געגאנגען אין יענעם חלק פון די שטאט און דארטן אין יענעם חלק פון די שטאט איז דא פיל מיט שמוץ מיט זנות מיט אלעם און די אלע ניצוצים פאלן נעבעך אראפ איז אז דו ביסט אדורך געגאנגען און דו האסט נישט געקוקט ווי מען דארף נישט און דו האסט נישט געטוהן וואס מען דארף נישט האסט נאר געטראכט פונעם הייליגן באשעפער זענען די אלע ניצוצין אויף דיר ארויף געגאנגען, דו האסט זיי מעלה געווען, און די ניצוצין האסטו גענומען, און מיט די ניצוצין ביסטו געגאנגען דאווענען. אונז וואוין מיר היינט אין אזא מין שפלות הדור, וואס ס'לאזט זיך נישט זאגן, מען דארף נישט פאלן ביי זיך, דאס איז אונזער שטארקייט, ווי מער אונז טועמער טון דעם רצון השם, אין אזא שפלות הדור איז די אלע ניצוצין קומען ארויף אויף אונז, און די אלע ניצוצין זעמער אונז מעלה, און אונז קעמער פילן אזא קדושה וואס גרויסע צדיקים האבן נישט זוכה געווען צו דעם, ווייל זיי האבן נישט געלעבט אין אזא שפלות הדור אזוי ווי אונז לעב מיר היינט. יעצט אז ס'קומט אזא חודש אלול, און אונז זעמער, אונז לעב מיר אין אזא חשכות אין אזא. נידריגן דור, און אונז זעמער די וואס אונז קעמער מעלה זיין די אלע ניצוצין, ווען נישט וואלט אונז דער אייבישטער דא נישט געשיקט, דארף מיר אונז וויסן אז אונז דארף מיר זיך נעמען אין די הענט אריין, מען דארף אנהייבן צו לערנען פלייסיג, מען דארף אנהייבן צו רעדן איש לרעהו דברי חיזוק און דברי התעוררות, מען דארף אנהייבן צו רעדן איינער צום אנדערן ווארעמע דיבורים, מען דארף וואטשן יעדעס ווארט וואס מען זאגט, ס'שטייט שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים און נאכדעם לאזט זיך אויס, ומדינה של גיהנום. וואס הייסט היום ובכל יום מדינה של גיהנום? וואסערע מין שפראך איז דאס? שתצילני ומדינה של גיהנום ווען כ'וועל שטארבן? דאך נישט יעדן טאג איז דאך נישט מדינה של גיהנום. דער תירוץ איז, אונז בויען מיר אונזער גיהנום און אונז בויען מיר אונזער גן עדן, אז אונז טועמער רעדן ווי מענטשן און אונז טועמער נישט אנברענגען די צייט און מ'טוט רעדן אין דברי תורה, און מ'טוט זיך מדבק זיין אין בורא כל עולמים, בויען מיר זיך א גן עדן, און טאמער נישט, חלילה בויען מיר זיך א גיהנום, בעט מיר שתצילני היום ובכל יום, יעדן טאג זאל איך צובויען א שטיקל גן עדן און נישט חלילה קיין גיהנום. סאו מ'דארף אנהייבן צו רעדן אין דברי תורה, מ'דארף לערנען, מ'דארף רעדן חיזוק, די בחורים וואס זיי פארן יעצט צוריק אין די ישיבות, די וואס ס'ענדיגט זיך די זייער בין הזמנים, מ'דארף אנהייבן צו מאכן א סך הכל. וואס האב איך געלערנט דאס יאר? מיט וואס בין איך געשטייגן מער ווי פאר א יאר? און נישט לאז נאכאמאל דורכגיין דאס יאר. שטייט ויהי, ויהי איז א לשון צער, ביום השמיני קרא משה. וואס איז דער צער? דער צער איז אז ס'איז יום השמיני, נאך א שבת, מען גייט ארויף זונטאג איין סטעפ, מאנטאג א צווייטע, ביז מען קומט צו צום שבת קודש, דאס איז דאס העכסטע. נאכדעם הייבט מען אן נאכאמאל א נייעם סייקל. אזוי שטייט אין של"ה הקדוש אין מסכת שבת ברענגט ער א גאנץ אריכות. טאמער אבער איז שבת נישט געווען מער ווי א וואכן טאג, און סקומט אויס אז זונטאג איז דער אכטער טאג ויהי ביום השמיני, סאיז א צער אז סאיז דער אכטער טאג, סאיז גארנישט נאכאמאל דער יום ראשון בשבת. די זעלבע אויך ס'איז דורך נאך א יאר, יעצט בין איך פופצן, יעצט בין איך זעכצן, יעצט בין איך זיבעצן, און מען זעט א חילוק צווישן די יארן, דער הייליגער רבי ר' מיילעך זאגט, בשנת. זיבעצן, דעם זיבעצעטן יאר, דאס איז דאס מורא'דיגסטע יאר, בחורים טייערע! מען דארף וואקסן, און מען דארף מאכן א סך הכל אויפ'ן יאר, וויפיל בין איך געוואקסן, וויפיל ידיעות התורה, וויפיל לימוד התורה, וויפיל מאל כ'האב מיר נישט נאכגעגעבן א תאווה, וויפיל מאל כ'האב נישט גערעדט א דיבור אסור. כ'האב אמאל געזאגט, ווען נישט דאס וואס די רבנים זאלן נישט מורא האבן פאר די צוויי צייטונג שרייבערס דער בלאט און דער איד וואלט מען גע'אסר'ט אז א בחור טאר נישט אריינקוקן דערין. ס'ברענגט אום די צייט, ס'ברענגט עס סתם אלע נייעס פון די גאנצע וועלט. אלע שטותים, און ער קומט ארויס פונקט דאנערשטאג, און דאנערשטאג איז די צייט וואס מען הערט אויף אזוי צו לערנען די גמרא תוספות ווייל מען קען שוין, פרייטאג איז מער מען זאל זיך מדבק זיין מיט די תורה שבכתב, ס'איז געמאכט אויף מעביר סדר זיין מיט לערנען אסאך תורה שבכתב מיט. פירוש פון די ראשונים, האמער אונז אן אנדערע זאכן, אונז האמער א איד מיט א בלאט, און אזוי ווי עס האט זיך צוטיילט אהרן מיט זלמן לייב, האמער סיי א איד און סיי א בלאט, און יעדער בחור וויל דורך ליינען ביידע, ווייל ער וויל דאך וויסן וואס טוט זיך ביי יענעם אויך. איז שוין אברהם'ס צייטונג שיר אונטער געגאנגען, און געגאנגען איינער אריינלייגן געלט, און האט עס נאכאמאל אויפגעלעבט, מען זאל מיר האבן דריי צייטונגען, אזוי דער גאנצער שבת זאל זיין געהארגעט מיט שטותים. אין שולחן ערוך שטייט מען טאר נישט קוקן אויף פיקטשערס ווייל כ'האב מורא אז ער וועט שרייבן אז אלץ הלכות פון שולחן ערוך הלכות שבת ווערט אויסגעריסן מיט די אלע שייגעצעריי אבער דאס מוז מען ווייל דאס דאס איז דאך ממש אן דעם וועט משיח נישט קענען קומען רחמנא לצלן וואס דא האט זיך געטון און דאס אלץ על טהרת הקודש ס'איז דאך נישט א גוי'אישע צייטונג ס'איז דאך געשריבן אויף אידיש דאס אנשטאט א מענטש זאל זיך אינאכט נעמען אז דאס גוטסקייט פון א יעדע זאך פון א גוטע פרי פון א גוטע זאך ס'איז אלץ ניצוצין וואס זענען אראפגעפאלן, דער אייבערשטער וויל מען זאל'ס מעלה זיין, דאס זעלבע דארף א מענטש וויסן, צו לערנען א שטיקל גמרא וואס'ערע חיות דאס געט, וויאזוי דאס דארף אויפלעבן א מענטש, דאס וואס ס'לעבט דיך ליידער נישט אויף איז נעבעך ווייל מ'האט דיר קיינמאל נישט געזאגט וואס די גמרא דארף פאר דיר טון, אבער באמת ווען מ'לערנט א שטיקל גמרא מיט א חשק דארף עס אויפפלאמען דעם מענטש אזוי ווי דאס. א גוטן פרוכט וואס דו האסט עס אזוי ליב, צו א סטראבערי שארטקעיק וואס דאס וואס דו גייסט אויס דערנאך, אזוי דארף זיין די גמרא, נעמט מען די ניצוצין וואס דער אייבערשטער האט אראפגעלייגט אין די גמרא, דאס העכסטע און דאס בעסטע, און וואס דער אייבערשטער וויל אז זאלסט דיך מדבק זיין דערין, און דו קענסט זיצן און שמועסן שעה'ן דברים בטלים. ס'וועט דיך גארנישט ארן, דער גאנצער שבת גייט דורך מיט דברים בטלים, רבי שמעון בן יוחאי האט געשריגן צו זיין מאמען אמא שתיקה שבת היום, פאר די מאמע זאגט ער, מאמע שטיל! ס'איז שבת קודש, זי האט גערעדט דברים בטלים. ווער שמועסט נאך טאמער איינער האט קינדער וואס געהערן סיי צו די ארוינישע פארטיי און סיי צו די זאלוינישע, איז נישט נאר מ'רעדט דברים בטלים, מ'שלאגט זיך א גאנץ שבת, ווערט פארגעסן אז ס'איז גאר שבת. יעצט דער ערבי נחל אין פרשת בראשית זאגט א מורא'דיג ווארט, ס'שטייט ויצו ה' אלקים את אדם לאמור, פרעגט ער וואס איז דער לאמור? פאר וועם זאל ער זאגן? דער אייבערשטער האט דאך אים באפוילן. זאגט ער א מורא'דיגע זאך, די טבע פון א מענטש איז אז ער האט ליב צו רעדן, אזוי ווי די גמרא זאגט מה אמנותו של אדם בעולם הזה, וואס איז די אמנות פון א מענטש אויף די וועלט, יעשה עצמו כאילם.

מען רעדט, דאס מויל גייט, מען קען אנברענגען שעה'ן וויסן אז יענער איז א ליגנער, איך זאג אייביג אזוי, איך קען יעדן איינעם אויסהערן, ס'באדערט מיך נישט אויסצוהערן, ווען אין די מינוט איך ווייס איינער איז פארכאפט אין ליגנט הער איך אים נישט אויס, ווייל איך ווייס דאך נישט ווען ער זאגט אמת און ווען נישט, ס'איז א שאד פאר די צייט, אבער די טבע איז דער מענטש מ'וועט זיך צוזאמזעצן אסאך מענטשן, ס'קומט די לאנגע דאווענען, ס'גייט קומען ראש השנה, מענטשן זיצן אין פאליש מ'וועט רעדן און פלאפלען א גאנצע צייט. און ער כאפט נישט אז דאס גאנצע ביסל וואס ער האט א תענוג אין דעם רעדן איז ווייל ס'איז אראפגעפאלן ניצוצים הקדושים וואס ער דארף אויפהייבן, דאס איז אראפגעפאלן פון עולם הבא וואס דארט איז דער מקור הטובים און דער מקור הרחמים און אלעס איז דארט דער מקור פון גוטס און דאס איז אראפגעקומען דא און דאס וואס דו פילסט דאס גוטסקייט דערין דאס איז ווייל דו פילסט דעם ניצוץ וואס ס'ליגט דערין. סאו ווען דו ווילסט רעדן, ווען דו קענסט קאנווערטן דיין ספיטש צו א גמרא און צו א תוס' און צו א דיבור חסידות א דיבור מוסר, ווייסטו אליין נישט וואס דו טוסט מיט דעם אויף, דו נעמסט דעם ניצוץ וואס דער מענטש איז באשאפן געווארן צו רעדן, אזוי שטייט דאך אין תרגום. אז דער אייבערשטער האט באשאפן א נפש חי, זאגט דער תרגום, רוח ממללא, דאס איז דאך וואס אונז זעמער מער פון א בהמה, און ווען דו קאנווערטסט דעם שיחה בטלה אין א פיינעם ווארעמען שמועס, ווייסטו נישט וואסערא ניצוצין הקדושים דו ביסט ממשיך אויף דיר, וואס דאס וועט נאכדעם העלפן זאלסט קענען ווייטער דאווענען און לערנען און אזוי ווייטער. יעצט זאגט דער ערבי נחל ווייטער, ווען א מענטש וויל וויסן צו ער איז א בן עולם הבא צו נישט, ס'איז דארט אין בראשית, קוקט עס נאך. מענטש ער פלאגט זיך אזוי פאר יארן ער דינט דעם אייבערשטן ער קויפט אן אתרוג א לולב ער טוט אלעס וואס ער קען. דער מענטש וויל וויסן בין איך א בן עולם הבא צי ארבעט איך פאר גארנישט. אז דער אייבערשטער איז דא צו באצאלן שכר אבער ארבעט פאר גארנישט אמאל טוט א מענטש אזאלעכע עבירות וואס די גמרא זאגט אז עבירות מכבה מצוה ס'לעשט אויס א מצוה סאו וויל ער וויסן. זאגט ער יתבונן זאל ער זיך מתבונן זיין במה שדיבורו מדבר, מיט וואס דער מענטש רעדט, רעדט ער תורה צו רעדט ער שטותים, זאגט ער אויב מען הערט פון זיין רעדן דברי תורה דברים קדושים און מען הערט דברי מוסר און מען הערט דברי חיזוק, וויסן אז אויסער דאס ביסל וואס ער מוז רעדן לצורך פרנסתו, זאל ער וויסן אז זיין נשמה איז קדוש, ער האט א הייליגע נשמה, און ער איז א בן עולם הבא. זאגט ער, טאמער אבער רעדט ער, זיינע דיבורים זענען פול מיט דברים בטלים, זאל ער וויסן, אף על פי שיש בידו מעשים טובים, הרבה, כאטש ער האט געהאט אסאך מעשים טובים, לא יועיל לו, עט עס אים נישט העלפן ער זאל זיין א בן עולם הבא, כי הכניס זאגט ער א לשון נשמתו לתוך הסטרא אחרא, ער האט אריין געלייגט זיין נשמה צו די סטרא אחרא. סא הערט אויס ווערטער פון ערבי נחל, פרשת בראשית. סא פארוואס האט אונז דער אייבישטער געגעבן א תורה? ווייל וויבאלד דער אייבישטער האט באשאפן א מענטש א רוח ממללא ער זאל ליב האבן צו רעדן, כדי ער זאל נישט אריינברענגען זיין נשמה צו די סטרא אחרא וואס נאכדעם וועט ער נישט האבן קיין עולם הבא אפילו ער האט תורה און מעשים טובים, האט אונז דער אייבישטער געגעבן די תורה אז אונז זאל מיר רעדן אין די תורה, דאס איז געווען א. טובה גדולה וואס דער אייבערשטער האט געגעבן פאר אידן אז זאלן קענען אויסגעבן זייער רעדן און זאלן רעדן אין דברי תורה, ממילא קען מען אויסנוצן די מין פאנקשען וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אז אונז קענען מיר רעדן, קען מען אויסנוצן פאר דברי תורה. רעדן דברי תורה, דברי חסידות, א גוט ווארט, נישט יעדער איז א גאון, נישט יעדער קען פארענטפערן א קצות יעדן טאג, אבער ס'איז דא א גוט ווארט, א שיין רבי'ש ווארט, א מעשה, סיפורי צדיקים, אבער נישט זיצן און רעדן דברים בטלים. אויף דעם האט דער אייבערשטער באשאפן אונזער רעדן, אונז זאל מיר קענען רעדן, נאר פאר די תורה הקדושה, און דער אייבערשטער האט אונז מיט דעם געטון א גרויסע טובה, אזוי זאגט דער ערבי נחל. ס'איז געווען אמאל, איך פלעג אלץ זאגן פאר מיינע חברים אין די ישיבה, גייטס ארויס פון הוו לעולם הזה, גייטס אריין אין עולם הזה אליין, עולם הזה איז א שטיקל תורה, א שטיקל חסידות, דאס איז עולם הזה, גייטס ארויס פון הוו לעולם הזה. ס'איז געווען אמאל א רבי האט געזאגט פאר די קינדער ווער ס'עט לערנען די וואך פלייסיג על איך אים געבן א גוטן טשאקלעט, אזא מילק טשאקלעט, אזא פון אלע. איר ווייסט די שווייצער גוטע מילק טשאקלעד? קיצור איז געגאנגען דער רבי האט געזען יעדער האט געלערנט פלייסיג ער האט נאר געהאט איין טשאקלעד וואס טוט מען דא? האט ער געעפנט דעם טשאקלעד האט ער געזאגט פאר אלע קינדער יעדער וועט שמעקן ער האט יעדן געגעבן צו שמעקן דעם גוטסקייט פונעם טשאקלעד הע עטס לאכטס אלע אבער קינדער האבן אנגעהויבן צו וויינען זיי האבן געמיינט דער רבי וועט געבן א טשאקלעד מיר האבן געלערנט אזוי פלייסיג רבותי מען קען שמעקן די טשאקלעד און מען קען עסן די טשאקלעד מען קען שמעקן דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אז אונז זאל מיר האבן א רוח ממללא קען מען רעדן אלע שטותים און אלע נארישקייטן און ניבול פה און לצנות, און מען פילט זיך גוט, דער מענטש פילט זיך א מחיה, הע הע, ער פילט ער איז אויפגעלעבט, אבער דאס איז נאר געשמעקט דעם טשאקלעד, דעטס נאט פארוואס די ספיטש איז געמאכט פאר, מען דארף קענען עסן דעם טשאקלעד, עסן דעם עולם הזה, דער עולם הזה איז א שטיקל גמרא תוספות. סאו לאמיר אויפהערן צו שמעקן דעם טשאקלעט, לאמיר אנהייבן צו עסן דעם טשאקלעט. קומסט אריין אין בית מדרש, זעסט א צובראכענעם איד, זעסט א איד וואס איז סתם ער נישט צובראכן דער נישט נישט צובראכן, גייט מען צו א גוט יאר, שלום עליכם, א גוט ווארט, וואס מאכט איר, וואס טוט איר, עה, א גוט ווארט איז אויכעט ווערט עפעס. קומט אריין אין בית מדרש, פאר מען האט נאך געעפנט דאס מויל, דער א שייגעץ, דער א מנוול, דער אהער, דער אהין. העי, וועיט א מינוט, דו נוצט דאך עס אויס פאר די ראנג טינג דאס וואס דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א רוח ממללה, יעצט ווען דו קומסט אריין אין שול און דו בעת איינעם האסט אים באליידיגט, האסט אים אפילו ארויסגעווארפן פון שול, האסט אים נאכגעשריגן, wow דו פילסט דיך יעצט אזוי גוט, ביסט א מלך העולם, יו פיל סאו גוד אבאוט יור סעלף, דאס איז נאר א נובלה, עס איז אראפגעפאלן פון די ניצוצין, די גוט פילינג פון די ניצוצין וואס זי פאלט אראפ פון עולם הבא. שטעל דיר פאר מיט וויפיל בעסער דו פילסט דיך ווען ווען דו גייסט צו צו דעם איד און דו זאגסט אים א גוט ווארט, דו ביסט אים מחזק, צו אז ער טוט עפעס וואס איז ראנג זאגסטו אים אנטשולדיגט איר טוט עפעס וואס איז ראנג, שטילערהייט, און ער פאררעכט עס, שטעל דיר פאר וואסערע א אמת'ער תענוג דאס איז, דאס ביסל תענוג וואס דו האסט וואס דו האסט יענעם באליידיגט דאס איז נאר א קליין. א א מינימום שבמינימום פונעם אמת'ן תענוג וואס דו קענסט האבן ווען דו טוסט די זעלבע זאך מיט דיין מויל, זאגסטו יענעם א גוט ווארט און דו ביסט יענעם מחזק צו כדומה. און די זעלבע די בחורים זיצן און לערנען, מען זיצט און מען לערנט יעדעס ווארט פון תורה ווי הייליג דאס איז, דער זוהר הקדוש זאגט אז אויף יעדן תג, רבי עקיבא האט דאך געדארשט כל תגין, יעדן תג, כאטש די אות האט אינגאנצן נישט מיטן תג, ס'מוז האבן א תג, אבער דער אות איז אן אות אנעם תג, אויף יעדן תג זאגט דער זוהר הקדוש איז דא אלף אלפי אלפים ורבי רבבות צירופים פונעם הייליגן באשעפער וואס אונז ווייס מיר אפילו נישט וואס דאס איז, און דאס אלעס קומט זאגט ער פונעם עולם פון אהבה וואס דער אייבערשטער האט ליב כלל ישראל און ער האט אונז געגעבן די תורה, עטס ווייסט וואס דאס הייסט צו זאגן א גאנץ ווארט? א גאנץ ווארט זאגט מען. אמר רבא, דאס איז דער תג מיטן אות, וויפיל מיליאנער מיליאנען ניצוצות ס'ליגט אין דעם אות, און אז ס'איז נאך צוזאמגעשטעלט וויפיל צירופים ס'ליגט אין דעם, און אז ס'איז א גאנץ ווארט ווי רבא, רבא, די שכינה הקדושה אויף די וועלט האט זיך מלבש געווען אין די אלע תנאים און די אמוראים, יעדעס ווארט וואס דו זאגסט איז עס א תענוג רוחני. מען דארף אזוינפיל לערנען ביז מ'עט צוקומען צו דעם תענוג רוחני, אז דו עסט לערנען גענוג לאנג עט קומען אמאל א צייט ווען דו עסט פילן דעם תענוג רוחני סאך העכער ווי די שטותים וואס דו האסט אנגעברענגט דיין לעבן מיט דעם באגראבן יענעם בארעדן און גערעדט דברים בטלים און דורכגעליינט די אלע שטותים אין די צייטונגען, ס'איז דיר א חילוק צו א באן האט געמאכט אן עקסידענט אין פאריז און אלע. שטותים וואס מען רעדט צאם, פרעג א מענטש, ער האט געשטאנען א האלבן דאווענען צאמגערעדט שטותים, פרעג נאכן דאווענען די זעקס חברה וואס האבן אים דארטן אויסגעהערט, פרעג זיי וואס האט מען גערעדט, זיי וועלן בכלל נישט געדענקען אפילו וואס זיי האבן גערעדט, סא דאס איז זייער וויכטיג, רבותי לאמיר נישט שמעקן די טשאקלעט, לאמיר אריינבייסן דערין, לאמיר עס אויפעסן, לאמיר נישט קומען צו א פונקט וואו עס וועט זיין א כסיל חובק את ידיו. צו מוזן זיך צאמענקלאפן די הענט ואוכל את בשרו און מוזן זיך אויפעסן דאס געזונט, פארוואס אונז האמיר נישט אויסגענוצט אזאלעכע הייליגע טעג צוצוקומען נענטער צום באשעפער? לאמיר טשענדזשען אונזער לייף סטייל, לאמיר אנהייבן צו זען די תענוגים. פון דאווענען און די תענוגים פון לערנען, ווי גרויס און ווי הייליג דאס איז, ביז אונז זעמיר צוקומען צו אזא מצב אז די אלע נארישע תענוגים וואס מ'האמיר אפגעפוסטעוועט ביז יעצט מיט זיי, עט ממש ס'וועט אפילו נישט מאכן קיין סענס. און לאמיר זיך יעצט צוריקקערן צום הייליגן באשעפער, און מ'זאל נישט חלילה אנקומען צו א מצב ווי א כסיל, אוכל את בשרו, מ'מוז זיך חלילה אויפעסן דעם אייגענעם פלייש, מ'האמיר נאך א טשענס, צו גיין אן די רייט טרעק מען זאל זיך נישט מוזן אויפעסן דאס אייגענע פלייש, דער אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל פארשטיין וואס דער אלול איז און וואס די הייליגע טעג זענען, אז מען ווערט נאכאמאל געבוירן א נייע בריאה, די גאנצע וועלט ווערט נאכאמאל געבוירן ניי, און די יעדער יחיד ווערט געבוירן ניי, און מען זאל זוכה זיין מען זאל ארויסבאקומען פון דעם יום טוב. אלעס וואס דער יום טוב האט צו אפערן, נישט מען זאל עס חלילה אומברענגען, און מען זאל זיין אוכל את בשרו. האטס אלע א פרייליכן חודש און א שנה טובה ומתוקה א כתיבה וחתימה טובה פאר יעדן. אמן.